א גוטן ערב שבת קודש פרשת חיי שרה. ס'איז געווען ברוך השם די וואלן און די אלע לינקע האבן געווינען, זייער פיין, איך האב נישט קיין פראבלעם דערמיט, נאר א ראש ישיבה קאלט מיך אפ פון לעיקוואוד און ער פרעגט וואס גייט זיין דא, ס'גייט מ'גייט דאך ליגעלייזן מאריוואנא, זאג איך אים לאמיך דיר זאגן, ס'זאל אזא רויעך ארויסגיין פון די מאריוואנא פון לעיקוואוד אז אלע ראש ישיבות זאלן פייגערן, פרעגט ער פארוואס זאגט איר אזוי, זאג איך אים ס'איז די זעלבע צייט יעצט ווי ס'איז געווען אט די צייט פון חומש מיט משה רבינו, משה רבינו איז געווען דער הייליגער משה רבינו, און ער האט געהאט ארום און ארום זיך אין זיין פעלד אזוי ווי ס'איז דא שיינע רויזן כשושנה בין החוחים, איז ארום אים איז געווען פיל פיל מיט דערנער כשושנה בין החוחים, אזוי איז אייביג, איז למעשה ס'איז געווען א מחלוקת, אהרן קאטלער, נישט דער רבי אהרן דער ראש ישיבה, דאס אייניקל, ער האט געהאלטן אז מ'דארף אריינברענגען דעם. גאווערנאר פארוואס? ווייל קודם כל וועט מען העכערן טעקסעס און דאך די רייכע האבן א וועליו און די צווייטע זאך איז וואס מען וועט האבן מ'וועט ליגעלייזן מאראוואנע מיט די אלע טרייפענע זאכן עווענטשעלי משכב זכר און עווענטשעלי עווריטינג סאו בקיצור דו האסט יעצט א גאנצן פראבלעם עטס האטס דאך אים געוועלט וועם האבן אריינגעברענגט היטלערן אין די מאכט? די די ראש ישיבות האבן געהייסן מען זאל וועלן, זיי האבן געשריבן אז דאס איז דער דעת תורה וואס זיי זאגן מוז מען פאלגן, שטעל דיר פאר דער ווינער רב האט מיך אפגעקאלט איך זאל אראפנעמען פונעם האטליין משה אלי' טייטלבוים, פרעג איך אים איך מיין אלץ וואס זאגט איר דאס מיר, איך בין דאך נישט קיין ווינער מתפלל, זאגט ער ס'הייסט איך. און איך בין דאך דער דעת תורה אליינס, ווייסט די מעשה מיט יענעם מיט ר' מאיר בעל הנס, ס'איז געווען א איד ער האט געגעבן אסאך צדקה פאר צדקת ר' מאיר בעל הנס, איינמאל קומט איינער און פרעגט ער ווער זענט איר, זאגט ער עס הייסט איך בין דאך ר' מאיר בעל הנס אליינס, איר געבט פאר מיינע אייניקלעך איך בין דאך ער אליין, כאפט ער אים אן און מקל'ט אים אן, פרעגט ער אים פארוואס, זאגט ער וואס האסטו געמאכט אזויפיל קינדער נישט אינזין געהאט אז מען זאל האבן פון ווי צו לעבן, שטייסט? דער ווינער רב ער איז דער דעת תורה אליינס, שוין. אזוי געווען, אלע ליטווישע האבן געשריבן ס'איז דעת תורה מ'זאל פארן וועלן, יעצט הייבן זיי זיך אן צו ברעכן דעם קאפ, כ'האב דיך דאס געזאגט נאך פארדעם, ווייסטו וואס, זאלסט טון וואס איך זאג ענק, קודם מופטס ארויס פון דארט, פון לעיקוואוד, און מופטס דארט ווי איך זאג ענק, יעצט די לעצטע זאך ווי איך הייס יעדן מופן, און אסאך מענטשן מופן ברוך השם, דאס איז אין קליוולאנד, סאך לעיקוואודער אינגעלייט זיי האלטן שוין ביי באלד צוויי הונדערט אינגעלייט איז עס זיך מחיה, זיי ווילן איך זאל קומען נאך פאר שבת, זאג איך איך קען נישט יעצט ווייל איך דארף פארן וועגן נאך אפאר מקווה'ס. אבער ס'איז ממש א געלעכטער, מען פארפירט דעם עולם און יעדער לאזט זיך, ס'איז נישט ווי אין די אלטע צייטן וואס האט די רבי געהייסן וואוטן, וואס האט די ראשי ישיבה געהייסן וואוטן, יעדער האט געוואוט, פערד, דו ווייסט לכאורה נישט אויף וואס דו וואוטסט, עניוועי ס'גייט זיין אסאך סועסיידס, אסאך מאראוואנעס גייט זיין אין לעיקוואוד, מ'וועט אריין קומען אין בית מדרש ס'וועט שמעקן פון אלע זייטן, איך האב הנאה וואס רבי אהרן קאטלער האט זיך געפלאגט אויפצושטעלן און זיין אייניקל אהרן קאטלער ברעכט אונטער ס'זאל נישט בלייבן א זכר דערפון. און די זעלבע ניו יארק, יעצט גייט ניו יארק אויך אריין און זיי גייען ווערן ליגעלייזן מאריוואנע, און דאס הייבט זיך נישט אן און לאזט זיך אויס מיט מאריוואנע, ס'עט גיין ווייטער און ס'עט גיין יעצט דזשענדער, ס'איז אנבעליוועבל, אמאל האט מען אונז געזאגט. כ'האב געזאגט פארן עולם מ'דארף אבאכט געבן וועגן די דזשענדער, יענער האט געזאגט נע דאס איז נישט א אונזעריגע זאך דאס איז נאר א גוי'אישע קראנקהייט, ס'דא יעצט נעבעך אן אומגליק איינער וואס האט אסאך געטון פאר אידישקייט, ס'הייסט נישט ביי אונזערע קרייזן, ביי די גאר אפגעפארענע. נאכדעם האט ער זיך מייאש געווען און האט חתונה מיט א זכר, ס'איז געווען יעצט די חתונה בריש גלי, יעדער האט עס געזען, ס'איז ממש א שאנדע וואס ס'גייט פאר, און דער אמת איז די אלע וואס זיי טוען פאר די אפגעפארענע, אויב זיי האבן נישט די ריכטיגע עקספיריענס גייען זיי אויכעט אראפ. ס'איז געווען אין בעלזא איינער וואס האט געטון, ס'איז געווען אין אנדערע פלעצער, זיי גייען אראפ ווייל זיי הערן זיך צאם על השם ועל משיחו אמונה, ס'כפירה טאג און נאכט. ס'איז געווען יעצט איינער רב טענענבוים וואס מ'האט, כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא א מאווי וואן אוו אס, ס'איז דארטן פון די אפגעפארענע חברה, פרעגט ער דעם רב טענענבוים א שאלה, רב טענענבוים, וויאזוי זאל מיר אונז גלייבן אין גאט און גלייבן אז די תורה איז אמת און אז די מלמדים זענען אמת, ווען זיי האבן אונז געטון די גרעסטע מנוולות וואס גוים טוען אפילו נישט טון, און ער הערט אים אויס, און געס וואט? ער ענטפערט אים גארנישט, ער ענטפערט אים נישט, ער איז אזוי חוזק געבליבן אז ווען ער מאכט נישט דעם גאנצן. אינטערוויו וואלט ער קלוגער געטוהן. דו טארסט נישט פארגעסן דו האסט סיי נישט וואס צו ענטפערן ווייל אנפארטשענעטלי האבן מיר אונז דאס גורם געווען ווייל דו האסט סיי נישט וואס צו ענטפערן. דו קענסט אים נישט פארקויפן ס'איז דא א פרשה אין חומש קדושים תהיו. ווייל העט ער ענטפערן אז דער רבי גלייבט דאך אויך נישט אין דעם. והא ראיה ער האט דאך מיט אונז געטוהן כל דבר אסור און וואס גייסטו אים יעצט ענטפערן? יו מעסד אפ דזשאסט קיעפ קווייעט. זעה כאטש דער יונגער דור וואס מ'האט זיי נישט מאלעסטעט ווייל מ'האט צוגעשטעלט ברוך השם. זעה כאטש אז זיי זאלן גלייבן. עניוועי, ווי לאוסט די אולד וואנס. דאונט איווען טריי. די אולד וואנס מיין איך נישט, זיי זענען זיבעציג יאר אלט, נאר די פערצן פופצן יעריגע נעבעך. סאו וויאזוי זעען מיר אונז אויס? אונז זעען מיר אויס טיף אין דר'ערד. ברענגט מען אריין די אלע מנוולים, און נאכדעם קומט ער מיר אז ס'איז איווען וואס ס'וועט זיין, זאג איך אים ס'וועט זיין גארנישט, מ'וועט פייגערן איינער נאכן צווייטן אין לעיקוואד, אין ארץ ישראל דא אן אמעריקאנער ישיבה, אמעריקאנער בחורים, אמעריקאנער ראש ישיבה. וואס זיי פעדלען ארום דאס, דארט איז דאך שוין האלבוועגס ליגעל מאריוואנא, פעדלען זיי דאס. כ'בין געווען אין ארץ ישראל, קומט צו א בחור'ל פון צוועלף יאר, נישט אויסגעזען מער ווי צוועלף יאר, און ער האט געהעריג אזא פופציג ציגרעטלעך און אזא באקסל, און איך האב עס דערקענט ווייל ס'איז צוזאמגעדרייט פון ביידע זייטן מיט די הענט, און איך פרעג דעם בחור'ל, בחור'ל טייערע, ניין, ער קומט צו צו מיר, איר דארפט האבן א פאפיראס? פאפיראס הייסט ציגערעטלעך. זאג איך אים, איך וואלט זייער שטארק געוואלט נעמען איינס, אבער איך האב א פראבלעם, איך האב דאס נישט צו באצאלן. זאגט ער, עס מאכט נישט אויס, נעמטס צוויי, כ'על אייך גיבן יעצט. מ'וועט זיך שוין פאררעכענען א צווייטן. ער מיינט, כ'על נעמען, כ'על עס רייכערן, נאכדעם ווערט מען דאך היי פון דעם. נאכדעם ווען מען ווערט גוד ענד היי. וועל איך אים שוין נאכלויפן, האב איך אים געזאגט ניין ניין איך ברויך נישט שכוח, זאג איך אים ס'וועט אויסזען אזוי ווי דארט, ניו דזשערזי העט אויסזען פונקט ווי דארט, און דער אמת איז דארט נישט ווייט אוועק איז דאך דא די קאסינאוס, און אויב ס'איז ליגעל אין ניו דזשערזי העט שמעקן פון די קאסינאוס ביז אין לעיקוואד העט אריין שמעקן די מאראוואנע, אלרייט דעטס וואט יו וואנט דעטס וואט יו גאנא געט, איך בעט דעם עולם, די גמרא זאגט ישיבת כרכים קשה, אלע גרויסע ישיבות זענען געגאנגען קראכן, מ'דארף גיין וואוינען אין קליינע שטעטעלעך ווי דער גוי. אפאוזד אז מ'זאל פארקויפן אין זיין טאון מאראוואנע, דער גוי אפאוזד עס, יעצט קאלט מיך דער עולם אן מיט טשעפעט עה דו ווי דו האסט געהייסן אז מ'זאל וואוטן פאר זיי האבן נישט געווינען, וויל איך דיר זאגן, איך האב געוויסט אז יוני האט נישט קיין טשענס צו געווינען, כ'האב אבער געוויסט אז יעדן וואוט וואס מ'נעמט אוועק וועט ער קענען זאגן א וואוט ווייניגער, אזוי טוט ער זיך אויף ער האט געווינען מיט א לענדסלייד, און כ'וויל ענק זאגן, היינט איז דאך מסירה א מצוה, ס'איז שוין נישט קיין עבירה, אהרן זלמן לייב האט דאך אונז דאס אויסגעלערנט, חוץ פון דעם ער באראבעוועט דאך אונז. איז וויל איך ענק זאגן, ס'דא מענטשן וואס האבן גע'מסר'ט דוב הייקינד אז ער האט גע'גנב'ט געלט, ס'דא וואס האבן גע'מסר'ט אז ער האט גע'גנב'ט געלט וואס מ'האט געגעבן פאר טשיילד אביוז, נאר ס'איז געווען די מארלאנד קאמישן האט עס געדארפט אינוועסטיגעיטן און דער גאווערנער האט עס צוגעמאכט, אבער מיין נישט אז ס'איז צוגעמאכט פארעווער, אונז שרייען מיר נאך אלץ פאר די גאווערמענט מ'האט געגעבן נײַן הונדערט טויזנט דאלער, זאגט איינער בעק האט עס באקומען, אונז ווייסט מיר נישט פון אזא זאך, ס'איז געווען פיר און א האלף מיליאן דאלערס וואס האט באקומען דער פון די איסט סייד. אונז האמיר געפייט פאר דעם און מען האט אים איינגעזעצט פאר אנדערע זאכן, מען האט אים יעצט ארויסגעלאזט, די פעדערל זאגט אז ער איז יא געווען ריכטיג, וואס דאס קאסט אים זיין נאמען, זיין קאריער, מיט געלט האט זיך אים נישט געלוינט, ער האט צוגענומען פון קינדער פֿיר אַ האלב מיליאן דאלער, אונז שרייען מיר ווייטער, אונז טוהן מיר אזוי ווי כרושטשאוו, טוהן מיר זיך אויס דעם טיש, די שיך און לייגן עס ארויף אויפן טיש און מען האקט, ווי זענען די פֿיר אַ האלב מיליאן דאלער? עס איז שעלדאן סילווער, ער גייט עס נאך באצאלן, וואטש. און די זעלבע איז מיט די אלע דוב הייקינד'ס גניבות. יעצט, ס'איז דא א נייע גניבה וואס מ'זאגט, איך נעם זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַ און דרײַסיק א האלב דיסקלעימערס. ס'איז דא, גרינפעלד האט גע'גנב'עט זאגט מען כ'ווייס זיבן צי אַכט מיליאן דאלער, דאס האט ער אריין געפעפערט אין באבוב אריין, וועגן דעם איז באבוב געווארן אזוי שטארק פאר אים, ווייל דער רב, צי הרב רופט מען אים שוין קלמן יעגער, ער איז דער וואס ער האט אים געשטיפט. דער דער גרינפעלד האט אים געשטיפט במילא האט מען אלע קהילות געלייגט פרעשור ער איז געגאנגען אין א פאבליק סקול ווי ער האט נישט געטארט זיין ס'איז דא ווידיאו פון דעם און ס'איז דא נאך אסאך זאכן וואס דא גייט פאר אונטערן טיש און יעדער מאכט א שווייג היינט אזוי ווי ס'איז דא די וואטסאפס און ס'איז דא אסאך מענטשען וואס זיי ווילן יושר ס'איז דא מענטשען וואס זיי גלייבן נישט אז מ'טאר נישט גיין צו ערכאות ווייל מ'זעט אהרן און זלמן לייב זענען אויך דארט און די נעמען זיך יעצט פייטן. אונז גיימער הונדערט פראצענט פייטן אז מען זאל ארויסגעבן וואס איז געווען מיט די זיבן צו אכט מיליאן דאלער וואס די גאווערמענט האט געגעבן, ווייל זאגן זאגט מען אז מען האט עס צוגענומען פון קראנקע קינדער, ס'איז געווען דעדיקעיטעד פאר קראנקע קינדער פאר די קעמפ עפעס א גאנצע זאך, און זיי האבן געזאגט זיי האבן נישט קיין געלט, פיין נאו פראבלעם, ערגעץ ליגט די געלט און אונז וויל מער וויסן ווי, אונז גיימער דאס נישט מער צולאזן, אדער איז דא א פרי וואוטינג סיסטעם אין אמעריקע אדער איז עס קאראפט, אדער צווינגט מען יעדן אדער סטראשעט מען יעדן, אדער. פעפערט מען אריין געלט וואס איז געהערט פאר קראנקע קינדער אין מוסדות, און אפאר מענטשן לייגן עס אין טאש, נאכדעם שטעלט מען זיך אויף פרייטאג צונאכטס און מען זאגט רבותי מען דארף שוין היינט נישט דאווענען, מען דארף נישט זאגן לכי נראננו לה', אה מען דארף גיין וואוטן פאר ר' קלמן יג, ווערי סימפל, דאס גייט נישט צו לאנג אנהאלטן, ווייל אונז זעמער אלע נישט קיין בהמות. און אונז קען מען אלע גאווערמענט אפיסעס, און אונז ווייס מען ווי צו פרעגן א שאלה, אונז דארף מען גארנישט טון, און איך וויל נאר יעצט צאמנעמען די אלע מאמעס וואס האבן געהאט די קינדער אין די פראגרעמס און אין די קעמפס, און וועלן וויסן ווער ס'האט זיי געזאגט אז ס'איז נישט דא קיין פאנדס, פארוואס ס'איז נישט געווען, און צו טאקע איז דען נישט געווען פאנדס, אז ס'איז אריינגעגאנגען אין אפאר מוסדות, זאלן זיי אלע גיין אין דזשעיל, איטס נאט גאנא גאו אן לייק דיס, אמאל ס'איז שוין אזוי איוויל אז מ'מוז שוין מאכן תיקונים, און ביי דעם האלט עס יעצט. יעצט כ'וויל ענק זאגן. ס'איז געווען א צייט צוריק, ס'איז געווען אפאר משוגעים, זיי האבן מיך געטשעפעט, העי נחום ראזנבערג האט אפילו נישט א שול ווי צו דאווענען, האב איך זיי גענטפערט, זיי זאלן קלאר פארשטיין אז יעדער וואס טוט פארן אייבערשטן האט זיינע פראבלעמען, אברהם אבינו האט אויך נישט געהאט א שול ווי צו דאווענען, אין פעקט ער איז געזעסן אין תפיסה פֿינף און צוואַנציק יאר, נאר א מחלוקת אין די גמרא צו דרייצן און צוועלף, צו צוועלף און דרייצן, אין צוויי שטעט. אבער ער איז געזעסן איינגעלייגט קלאר, און די זעלבע ביי יעדע זאך, קוק דיך אום וועסטו זען, שיביתי השם, אז דו ווילסט וויסן צו ס'איז אנגענומען פארן אייבערשטן, זאלסטו קוקן לנגדי וויפיל כנגד ס'האט, אויב ס'גייט דיר אלעס גרינג, שטייסט אויף, גייסט און דאווענסט און אלעס, ביסט געגאנגען ארבעטן, פון דעם האט דער אייבערשטער קיין סאך נישט געהאט, געגאנגען, דער האט דיך אפגעשטעלט, דער האט דיך באליידיגט, דער האט דיך מצער געווען, דאס איז א סימן אז ס'גייט צום אייבערשטן, ס'איז שיביתי השם, לנגדי, לויטן כנגד. למעשה זעלבע דא אויכעט, איך שריי מען זאל נישט וואוטען פאר דעם, עטס גייטס יא וואוטען פאר דעם, יעצט בעיסיקלי וואס עטס מיינטס איז אז עטס טוטס מיר אפ מיט דעם א גרויסע זאך, עטס טוטס מיר גארנישט אפ, איך טו וואס דער אייבישטער פארלאנגט, צו ס'געווינט צו ס'געווינט נישט מיינט גארנישט, אמאל אין די אידישע מלחמות האט דער אייבישטער געמאכט אזאלעכע ניסים, אזוי ווי אין יציאת מצרים, אדער אזוי ביי יהושע בן נון, די גאנצע חומה יריחו איז איינגעפאלן, אדער אזוי ווי ביי סנחריב, און נאך אזאלעכע ניסים. און אמאל האט מען זיך געפלאגט און מ'האט פארלוירן און מ'האט נאכאמאל געטרייט, אזוי ווי ביי פילגש בגבעה איז אויסגעשטארבן זיבעציג טויזנט מענטשן, ווי זאל איך זאגן אז דער אייבישטער האט נישט געוואלט אז מ'זאל זיך שלאגן? דער אייבישטער האט דאך געזאגט ווער ס'זאל ארויפגיין. וואס דארט איז געווען איז דער רמבן איז מסביר, אנדערע זענען מסביר, אבער דאס איז נישט וויכטיג יעצט. זאל איך זאגן אז דער אייבישטער האט נישט געוואלט מ'זאל מוחה זיין? קעגן די שמוציגע קאנדידאטן וואס גייען אומברענגען גאנץ די אידן מיט די גוים אינאיינעם, איי אז ס'איז נישט געלונגען? דאס איז נישט אונזער תפקיד ס'זאל געלונגן. דער טורי זהב זאגט פארוואס זאגט מען אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה נישט ללמוד תורה, זאגט ער ווייל אפילו איינער לערנט א גאנצן טאג פאלש פשט באקומט ער שכר ווייל דער עסק התורה איז דא. צו ס'איז ריכטיג צו נישט איז אן אנדערע זאך. די זעלבע דא אויך. די מלחמה איז געווען. דער סמך מם קען נישט לויפן צום אייבערשטן זאגן קוק. הכל סר יחדיו, נע אין גם אחד, נע נע נע נע נע נע, ס'איז נאך דא מענטשן, ס'איז דא מענטשן, זיי האבן מיך געטראפן, זיי האבן געזאגט זיי האבן געהערט וואס איך האלט, זיי גייען אזוי טאקע טון, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג, ווייל דער סמך מם קען נישט מקטרג זיין אז יעדער האט זיך אפגעטון פונעם אייבערשטן, ניין נאכנישט יעדער. וויאזוי רופט טראמפ די ניוז? פעיק ניוז! יא! ס'איז פעיק ניוז. עניוועי, כ'האב נאר געוואלט זאגן אז כ'גיי ענק יעצט זאגן א זאך ס'איז אויך פעיק ניוז. אין ניו העמפסטעד האט נעכטן גענומען א בחור א גאן, ער האט זיך אליינס געשאסן. דעטס איט. סאו, וואס די מעשה ווייזט איז אסאך זאכן. קודם כל, וואס דארט איז געווען, צו ער איז געווען אויף דראגס, צו סתם אנדערע זאכן, ווייס איך נישט. באט דער איז סאמטינג ברואינג. ס'קאכט זיך עפעס. ס'קאכט זיך. נאכדעם האב איך ענק געוואלט פרעגן ווי האט א בחור א גאן? און נאכדעם וויל איך ענק זאגן דעם אמת איך זאג ענק צו דא גייט מען שיסן ראשי ישיבות וואן ביי וואן. וואטש ענד סי. פאר אפאר יאר צוריק האב איך אפגעשטעלט א בחור וואס האט געהאט א רייפל און ער וויל גיין שיסן פון די ווייבער שול דעם ראש ישיבה. און איטס גאנע העפן. און די ראש ישיבות וועלן אנהייבן צו מוזן האבן באדי גארדס אזוי ווי די גרעסטע מאפיאנערן האבן. ווייל אונז גייען מיר נישט מער ליידן. נאכאמאל, נישט אז איך זאג מען זאל עס טוהן. זאג איטס גאנע העפן וועדער יו לייק איט אר נאט איט איז גאוינג טו העפן דעטס אלל. כאפט אן בחורים, וואוילע בחורים, מען ווארפט זיי ארויס, לייק דעי דאונט בעלאנג טו סאסייעטי, מען טוט מיט זיי וואס מען וויל, ווייל ער עפעס א ראש ישיבה האט עפעס א פראבלעם מיט דעם בחור, האסט א פראבלעם געט אוט פון חינוך, חינוך איז איין שטיק פראבלעם, מען נעמט א מענטש, אדם עייר פרא יולד, א מענטש ווערט געבוירן א ווילדע חיה, ענד יו העוו טו טעים הים, ענד איף יו דאונט העוו די מעטאדס אוו האו טו טעים הים, גיי ארויס פון די ישיבה, עניוועי, דאס איז העדליינס, בחורים דרייען זיך שוין מיט גאנס, כ'געדענק, מיט יארן צוריק איז געווען דער קאשוי רב'ס זון, דער נערוון קראנקער, כ'מיין אז היינט רופט ער זיך קאטשקע רב, דער נערוון קראנקער האט ארויסגעגעבן א ספר אינאיינעם מיט כץ, חיים לייב כץ, אז בחורים דרייען זיך מיט גאנס, ס'האט געהייסן די גרעסטע פארברעך, הע הע, און היינט דרייט מען זיך עפנטליך, דו קענסט שוין נישט ארויסגעבן קיין ספר ווייל מען לאכט שוין. כ'וויל דערציילן פארן עולם, אמאל פארט א מענטש לאמיר זאגן אויף א ביזנעס טריפ, און ס'גייט נישט דא ס'גייט נישט דארט, וואס ער פרובירט גייט צוריק צווועגס, און סא ווען ער שטייט שוין אין עירפארט קומט איינער צו און ער טראגט אים אן א גוט געשעפט, און אויף דעם געשעפט האט ער געמאכט לאמיר זאגן א מיליאן דאלער. דאס איז בכלל נישט אין זיין ליין, ס'איז אן אנדערע מין זאך, מען האט אנגעטראגן ס'איז געלונגען. אמאל מיט א שידוך איז אויך אזוי, א מענטש קען ארום פארן די גאנצע וועלט זוכן א שידוך א שידוך, נאכדעם ווערט ער געוואויר אז לעבן אים איז דא דער שידוך. א איד האט מיר פארציילט אז ער האט געוואוינט אויף יוז סטריט און זיין כלה, סיי זיין ווייב, האט געוואוינט אויף הופער סטריט. און ער האט פיר מאל ארום געפארן די וועלט זוכן א שידוך, און ער האט געטראפן א בלאק אוועק א שידוך, האט אים זיין טאטע געזאגט, אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט, פון יוז סטריט ביז הופער סטריט דארף מען פיר מאל ארום פארן די וועלט, אזוי גייט עס, אזוי פירט דער אייבישטער, אלץ מברר צו זיין ניצוצין און נאך אזאלכע זאכן, עניוועי, אמאל פארט א מענטש אויף א זאך, ער מיינט ער איז וועגן דעם געפארן, עס ווייזט זיך אויס ער איז נישט וועגן דעם געפארן. איך בין געקומען דא אין פענעמא וועגן א מקווה, א מקווה וואס אסאך מענטשן האבן זיך אפגעלאזט דערפון, זיי האבן עס נישט געקענט פיקסן, זיי האבן נישט פארשטאנען וואס דער פעלער איז, און איך האב א מנהג, איך געב נישט אויף, איך האב געברענגט ארבייטערס, מען האט אויפגעהאקט די טיילס מיט אלעם, איך האב געטראפן אז אין די ווענט איז געווען אריינגעבויט די סטים אין די סעמענט, ממילא משך די יארן, אן אלטע מקווה שוין צוואנציג דרייסיג יאר אלט, עס ווערט קעראודעד די קאפער. און ס'הייבט אן צו טראפן, און א טראפ מיט א טראפ ביז ס'ווערט א גאנצער וואסער. א מבול איז געווען. נישט געקענט אויסטרוקען די מקווה. שאלה פון זחילה, זחילה אויף אריין. און נאכדעם האט מען דאך א כלל כל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא אינו פתח. געווענטליך אז ס'קומט אריין וואסער רינט ארויס וואסער. עה, איך קען מיך נישט אויס. האב איך געזאגט, הלכות זאלט עטס פרעגן א גאון הדור, איך קען מיך נישט אויס, איך בין א טעקנישן. עניוועי, און למעשה בין איך דא געזעסן אנדערטהאלבן וואך. איך וויל ענק זאגן, דא אין פענעמא איז געווען אמאל, די געלט פון די גאנצע וועלט איז געווען אין פענעמא. ביליאנערן, זיי פארן מיט אייגענע פליגערס פלעגן זיי פארן צו די ביזנעס. היינט איז אביסל אנדערש געווארן ווייל ס'איז געווען א פרי פארט זאון, עס איז אריינגעקומען אויף אלע סאוט אמעריקאנער, סענטראל אמעריקאנער, לענדער איז אריינגעקומען דורך די פרי פארט, די אידן האבן דאס קאנטראלירט און ממילא, האבן זיי געמאכט זייער אסאך געלט, זיי האבן געהאט קאסטומערס מסתם פון א האלבן ביליאן מענטשן, הונדערט מיליאן פון דעם לאנד, פון זעכציג פון דעם לאנד, אזוי אז עס איז געווען מורא'דיגע עשירים. היינט איז שוין נישט אזוי ווי מען זאגט דאס רייכקייט, ווייל עטליכע לענדער האבן זיך אפגעלאזט פון דעם פריפארט זאון, זיי האבן געזאגט אונז וויל מען אלעס מאניופעקטשורן ביי אונז, ווייל אונז זוכן מיר אונז זאל מיר מאכן פרנסה נישט יענעם. על כל פנים. עס האבן נאך דא פרנסות, נאך אלץ א רייך לאנד. די וועלט זאגט אז דו וועסט הערן אן עושר איז געווארן אן ארעמאן און אן ארעמאן איז געווארן אן עושר זאלסט דיך אלץ חבר'ן צו דעם עושר וואס איז געווארן אן ארעמאן, ער האט נאך מער וויפיל דער ארעמאן וואס איז געווארן אן עושר. עניוועי, קומען דא משולחים, איר הערט געלאר פרט פון ארץ ישראל, פון אמעריקע, פון איבעראל. האב איך זיך מיישב געווען, איך בין נישט געקומען דא וועגן די מקווה, איך בין געקומען צו צושטערן די אלע ראש ישיבות אינקאם. זאגט מיר איינער דער סמך מם האט דיך געשיקט, זאג איך אים יא יא דער סמך מם האט מיך געשיקט און איך גיי עס צושטערן. בקיצור, איך בין צוגעגאנגען צו יעדן גרויסן עושר דא, איך מיין איך זעה דאך ווער ס'געט די גרויסע געלטער, די קומען צו די מקווה, זיי ווילן געבן גרויס געלט, בקיצור, פרעג איך אים זאג מיר דו האסט געגעבן פאר דעם ראש ישיבה געלט? זאגט ער יא איך האב אים געגעבן הונדערט טויזנט דאלער, זאג איך אים פיין. איר ווייסט וואס ער טוט מיט דעם געלט? איך וועל אייך זאגן וואס ער טוט דערמיט. ער קויפט פאר זיינע קינדער, פאר זיינע אייניקלעך הייזער און דירות, זאל קיינער נישט מוזן גיין ארבעטן ביז משיח קומט, און דאס גייט נישט פאר תורה אינגאנצן, דאס גייט פאר אים פרייוועט אין טאש. פרעגט ער מיך פון וואנעט ווייסטו? זאג איך אים, וואס הייסט וואנעט איך ווייס? ווייל איך ווייס. איצטער ער האט זיך נישט געפאלגט, ער פרעגט יענעם, זאג מיר, וויפיל בחורים האט איר אין די ישיבה? זאגט ער אים, פופציג. פרעגט ער, וויפיל יאר האט איר די ישיבה? זאגט ער צוואנציג, פינף און צוואנציג, פרעגט ער אים וויאזוי דאס אז איר האט נישט מער פון פופציג בחורים, זאגט ער ווייל איך קען נישט קאנטראלירן מער, זאג איך אים ער איז א ליגנער, ער נעמט נישט אריין פופציג ווייל ער קען ביי דיר עניוועי נעמען דעם האלב מיליאן דאלער צוויי מאל א יאר, וואס דארף ער נעמען הונדערט, ער האט א כפרה אויף די בחורים. מ'דערציילט אז ס'געקומען אמאל א איד האט זיך אויפגעפירט ערליך און הייליג א גאנץ לעבן, און אויף יענע וועלט זאגט מען אים דו גייסט גראד אריין אין גן עדן. שוין, גייט ער אין גן עדן, ווי ס'איז דא דארט סיינס, גן עדן, גן עדן. ער נעמט זיך קלאפן אין די טיר, בום! אן א גרויסע אייזערנע טיר, מען קען עס נישט אויפברעכן אפילו מיט א סלעדזש העמער. שרייט ער, רבותי, מ'האט דאך מיך געשיקט איך גיי אין גן עדן. זאגט מען, יא, מען דארף אבער קענען עפענען די טיר. אז דו קענסט נישט עפענען די טיר בלייבסטו אינדרויסן. דאך אזוי זעען אויס אלע ישיבות, נישט דא א ישיבה וואס ס'וויל אננעמען א בחור, מען ווארפט זיי ארויס ווען אזוי ווי די דאגיס אין די גאס. קיצור, דער איד דער עושר פרעגט דעם ראש ישיבה, דאס איז אמת וואס ער זאגט? ער איז אזוי פארשעמט געווארן, זאגט ער, רבי איד, איר דארפט קומען היינט נאכמיטאג אין מיין אפיס נאך א טשעק, איר דארפט נישט קומען, כ'פארשפאר אייך, דא האט איר, איך געב אייך צען דאלער, דא אין פענעמא גייט די וואלוטע, די אמעריקאנער דאלער, אמעריקע איז דא געוען הונדערט יאר, זיי האבן געבויעט דא דעם קאנאל, קיצור, זיי זענען שוין ארויס אמעריקע, אבער דא איז געבליבן אלעס דאלער, האט ער אים געזאגט, רבי איד, האט איר דא צען דאלער, דאס איז וואס איך געב אייך. הייבט ער אן צו שרייען, זענט משוגע, און ער רעדט צו מיר, דו האסט מיר קאליע געמאכט, זאג איך אים, הער אויס. איך גיי מאכן אויך נישט חתונה אלע מיינע קינדער מיט אייגענע דירות וועט איר אויך נישט חתונה מאכן סאו ביג דיעל דער איד פארדינט זיין געלט ערליך זאל ער עס געבן פאר זיינע קינדער און די אייניקלעך איך האב געמאכט דא אזא מהפכה איר הערט עליונים למטה ותחתונים למעלה איז א אנדערסטעיטמענט ס'אזוי ווי א וואש מאשין וואס ס'וואשט און ס'דרייט זיך ארום די סייקל אלעס פון אויבן איז אונטן אלעס פון אונטן איז אויבן. איך בין צוגעגאנגען צו צענליגע גבירים, איך האב געזאגט ס'איז אלעס פול אויף בעלאוני, ס'איז נישט דא קיין אידישע חינוך, ר' יהושע בן גמלא איז א אויסגעשפילטער מענטש, זיינע תקנות האלטן נישט אן, מ'זאל מאכן תלמוד תורה'ס איבעראל, אונז האמיר מער קינדער אין די גאס וויפיל קינדער האמיר אין תלמוד תורה'ס. ס'איז געווארן דא אזא מין מהפכה, איך זאג אייך דער אמת, איך האב נאך ארבעט דא ביז מאנטאג, איך האב געמוזט אנטלויפן פאר שבת, איך האב נישט געקענט דא בלייבן שוין שבת, ווייל די מהפכה וואס איך האב געמאכט, איך האב געזאגט א דרשה שבת, וועגן אפהיטן די קינדער, דאס איז געווען זייער געלונגען, נישט סתם געלונגען, דאס איז אזוי געלונגען געווען אז ווילן איך זאל נאך רעדן, אבער איך קען נישט דא בלייבן מער, אבער דאס. ס'האט אינגאנצן צושוידערט די משולחים, איינער א שוחט האט געפרעגט צו ער קען מיך ארייננעמען אין שלאכט שטיבל. שטיבל צו א בהמה? האב איך געזאגט קענסט מיך נעמען ווי דו ווילסט. כ'האב ארויסגעפלאצט אזא היידרידזשען באמבע אז די ראקעט מען דארט פון נארט קאריע חלומ'ט נאכנישט פון אזא באמבע. כ'האב געזאגט פאר די אידן איר מוזט מאכן אן ארגענעזעישן, איר מוזט פרעגן יעדן עקסטער די פרטים וויפיל מענטשן ער האט אין זיין תלמוד תורה אין זיין ישיבה, וויפיל ער זאגט אפ, כ'וויל וויסן סטאטיסטיק, אין אמעריקע איז דא יעדע זאך סטאטיסטיק. ס'איז דא איינער וואס איז געקומען נאך געלט. ער גייט, ער האט עפעס אין בית שמש א דאקטער אפיס, כ'ווייס, געקויפט א MRI מאשין, די אלע זאכן, ווייל ס'איז אין ארץ ישראל נישט דא אין די אלע, למשל אין בית שמש איז נישט דא קיין שפיטאל, בקיצור זאג איך דעם איד, וויפיל געסטו פאר דעם איד, זאגט ער איך געב אים צען טויזענט דאלער, זאג איך אים צען איז א דזשאוק, מינימום פֿינף און צוואַנציק, ער היילט דאך פרויען, ער היילט מענער, ס'קומען פרויען וואס זיי דארפן מאכן MRI, זיי זענען פרעגנענט מיט אנדערע זאכן, פאר ישיבות געסטו געלט? די מדינת ישראל געט וויפיל געלט זיי ברויכן, און אין אמעריקע געט די גאווערמענט, און אין יוראפ אין לונדון איבעראל געט די גאווערמענט א שאד פאר ענקער געלט. אוי האב איך געמאכט א מהפך, איך וויל אייך זאגן, נחום ראזענבערג וועט געדענקט ווערן דא סיי ביי די גבירים און סיי ביי די רבנים, אבער עטס ווייסט ווי לאנג? מינימום צוויי הונדערט יאר. כ'האב איבערגעדרייט די שטאט און איך האב מסביר געווען די גבירים. איך האב נישט קיין מורא צו רעדן ווייל איך ברויך נישט ענקערע נדבות. זאג איך עטס האטס אלע זיכער מער געלט פון מיר. איך בין נישט אזא ביליאנער ווי עטס זענטס. כ'האב נישט קיין אייגענעם פליגער צו פארן צו מיין אפיס. אבער כ'קען דיר זאגן איין זאך. וויאזוי ס'זעט אויס יעצט וועל איך קיינמאל פון ענק נישט ברויכן קיין געלט. ממילא זאג איך ענק דעם אמת. איי דאונט קעיר. יו נאט גאנע לייק מי דאונט. עטס וועט מיך נישט נעמען צו ענדיגן די מקווה, נעם איך נישט, איי דאנט קעיר, אלל דיס טינג. און למעשה האב איך דא אנגעמאכט אזא מין חורבן פאר די משולחים, און יעצט אין עירפארט נאך א משולח קומט מיט מיר מיט, כ'מיין ער קומט נישט אפיציעל מיט מיר, אונז פארן אין זעלבן עירפארט, ער פארט כווייס נישט ווי און איך פאר אויף ניו יארק, איז בקיצור זאגט ער מיר איר ווייסט די לעצטע פֿיר טאג וואס איר האט דא געמאכט איז חושך וצלמוות. זאָג איך אים, טוטס מיר אַ טובֿה, קומטס אױף ניו-יאָרק, איך װעל אײַך װײַזן, ייִנגלעך און מײדלעך דרײען זיך אין דער גאַס, פֿאַר דזשאַסט נאָו גוד ריזען. אָדער דער ראָש-ישיבֿה האָט אים אָדער מאָלעסטעט, געמאַכט מיט משכּב־זכר און אים אַרױסגעװאָרפֿן, אָדער סתּם אַזױ, הי דאָזנט לײַק הים. אַזױ האָב איך אַלץ געזאָגט, אַז חינוך איז אַזױ װי אַ קאַר. אַ קאַר מוז האָבן אַ גוטן דרײַװער, אַניט קען נעבעך זײַן אַ סך עקסידענטס, אַ סך פּראָבלעמס. די זעלבע זאך איז חינוך, טאמער האט מען א גוטן דרייווער וואקסן די קינדער נארמאל און גוט און ערליך, טאמער נישט הרג'נס אוועק די קינדער. אבער זיי פארציילט צוויי אינטערעסאנטע מעשות וואס מען קען הערן אויף וואטסעפפ, איינס איז וואס ר' יואל רוט פארציילט, א מורא'דיגע מעשה, אז ס'געווען א יונגל, וואס ער פלעגט גיין מיט די פינגער אין מויל. און זעהט אויס ער האט געדארפט האבן אטענשאן ער האט נישט באקומען אינדערהיים אדער וואס, און דער מלמד האט קיינעם נישט געלאזט זאל זיך אפילו חבר'ן מיט אים, דאך א משוגענע פנים, איז אריינגעקומען אין די נייע קלאס אין די צווייטע כיתה, און דער מלמד זעהט אז ער האלט די פינגער אין מויל אזוי ווי א דאגי, און ער זעהט אז דער קינד איז. עקסטער פאר זיך, גייט ער צום פריעריגן מלמד און ער פרעגט אים וואס גייט דא פאר, זאגט ער אים וואס הייסט, ער איז דאך א משוגע קינד, איך האב יעדן געזאגט מען זאל זיך נישט חבר'ן, און באין האט ער דאך אים דערהארגעט, עניוועי דער מלמד האט געמאכט א נייע פאליסי, ער האט געזאגט קינדערלעך עטס ווייסטס, ס'איז נישט קיין עוולה אז מען גייט מיט די פינגער אין מויל, איך האב געזען אין שולחן ערוך שטייט אז מען מעג. וועגן דעם וויל איך יעדער זאל זיך ווייטער חבר'ן מיט דעם יונגל ווייל ער איז אזוי נארמאל ווי יעדער, דורך אפאר וואכן, האט ער מער נישט גענאגט די פינגער. אנגעהויבן צו באקומען חברים, און ער איז געווארן א סוקסעס. דא נאך א מעשה וואס א גרויסע מחנכת האט פארציילט, זי האט געפירט א מורא'דיגע דרשה, און זי האט געזאגט די טעם פארוואס די קינדער פאלן אוועק איז ווייל קיינער לערנט נישט היינט מיט הארץ, נאר מיטן קאפ, נאר מיטן מח, שלמה המלך ויחכם מכל אדם, אה וואס איז מיט דעם קינד וועמען ס'געהערט אז צוויי פרויען קריגן זיך, זאגט ער צושנייד עס אויף צוויי, ער טוט דארט מיט זיין חכמה. טאמער אבער גייסטו צו מיטן הארץ, האט די אנדערע מאמע געזאגט, ניין ניין ניין ניין, לאז עס לעבן, ווייל ס'איז מיין קינד, איך וויל עס נישט הרג'ענען. א פרוי האט אין זיך אסאך מער געפיל נאך געווען אמאל א גאנצע זאך צו מען זאל יא נעמען פרויען פאר קינדער, מלמדים צו נישט, א תשובה פון רב וואזנער אז מען מעג, איך האב דעמאלטס געשריבן אז מען דארף זיי נעמען, מען דארף זאגן יעדע אידישע טאכטער אז טאמער זוכסטו א דזשאב ווער א מלמד אין א חדר. ביקאוז דיין קאמפעשאן איז דער זעלבער וואס דאס קינד קריגט אינדערהיים פון זיין מאמען, אויב ער קריגט עס, בדרך כלל קריגט ער עס, און ממילא פילט ער זיך נישט פרעמד אין חדר, און איך וואלט געטוישט אלע מלמדים פאר פרויען. פארשטייט זיך נאר ביי די קליינע קינדער, און נישט אלטע אנגעמאכטע וואס זיי שרייען און שלאגן, יונגע שיינע זאל זען זיין מאמע'ס אימעדזש אין דעם טיטשער צו אין דעם מלמד, באט עניוועי איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, און ס'דערציילט זי ווייטער דער די פרוי אז ס'איז געווען א יונגל, ער איז געווען ווילד ווי משוגע, געדזשאמפט און געטאנצט. ווען מ'האט נישט געקענט אויסהאלטן, אנגעקומען צום נייעם מלמד האט מען געזאגט דער איז א פראבלעם קינד, זאגט ער ניין נישט ביי מיר, זאגט ער פארן קינד אזוי הער אויס דו מעגסט טאנצן און שפרינגען אין חדר וויפיל דו ווילסט אפילו אינמיטן לערנען נאר שטיל זאל זיין ווייל קענסט דאך נישט שטערן אנדערע, און דו מוזט אויך אויסהערן וואס איך לערן, גייט מיך נישט אן צו דו שטייסט אויפן קאפ אבער אויסהערן מוזטו. דורך אפאר וואכן דאס קינד איז געווארן נארמאל, פארוואס? ס'קוועטשט זיי עפעס אטענשאן אבער זיי פילן זיך נישט באקוועם אין חדר און זיי פילן אז זיי מוזן זיין באלעבאס, איינמאל מען געט זיי נאך, העי, דעי לוז אלל די קאנטראל, דער אין קאנטראל. יעצט ס'איז דא א מעשה וואס מען פארציילט, ס'איז געווען פון די גרעסטע אינווענטערס אין אמעריקע, ער האט געהייסן. טאמעס עדיסאן. בקיצור, איינמאל ברענגט ער אהיים פאר זיין מאמען א בריוו פון די סקול, דארט איז געשטאנען אזוי, דיין זון איז א טאטעל משוגענער, און אונזער סקול קען אים נישט האלטן. ס'איז נישט, ס'איז נישט געווען דעמאלטס נאך די סקולס אזוי ווי היינט, הונדערט יאר צוריק, היינט ווארפט מען ארויס דעם טיטשער מיטן פרינציפעל, עניוועי, איז למעשה איז דאס יונגל איז זייער וויכטיג און וויסענדיג נייגעריג וואס מען שרייבט, די מאמע געט א קוק זי לאזט א טרער און זי זאגט די טיטשער האט געשריבן אז דו ביסט א אויסערגעווענטליכער גיפטעד טשיילד א קלוג קינד און די טיטשער נישט גענוג קלוג דיך צו לערנען ממילא בעט זי אז די מאמע זאל מיט דיר לערנען דאס קינד האט זיך געפרייט און ער איז אויפגעוואקסן איינער פון די גרעסטע אינווענטערס איבער די גאנצע וועלט. די לייט באלב, די פאנעגרעף. די זעלבע האב איך געזעהן, ס'דא יעצט א קליפ, זייער א שיינע קליפ אויף וואטסעפפ, ווי א איד, א ליובאוויטשער טייפ זעהט ער אויס צו זיין, מיט א בערדל, און ער האט א הויז, א מולטי מיליאן דאלער הויז, א סוקסעספול, אדער א לויער, אדער אן אקאונטענט, אדער וואטעווער, און ויהי היום, ער איז געווארן זייער סוקסעספול, ויהי היום זיין מאמע נעבעך געשטארבן, האט מען גענומען אלע די מאמע'ס חפצים פון איר הויז, מ'האט עס אריינגעטראגן צו אים, און ער האט עס סארטירט, וואס ער דארף, וואס איז נישט וויכטיג, וואס איז אלעס. יעצט, די מעשה פארציילט אז ער איז אמאל אהיים געקומען פון חדר, איז די זעלבע זאך געווען, דער רבי האט געזאגט דיין קינד איז א קראנקער משוגענער און אונז קען מיר פון אים נישט אויסהאלטן און טעיק הים האום, קומט אהיים, די מאמע רעדט צו אים און ער פרעגט, ער זאגט מאמי די טיטשער האט געשיקט עפעס א לאוו לעטער פאר יו, קיצור זי ליינט עס דורך. ענד שי דידנט בעט ען איי. זי האט נישט געוואלט ווייזן דעם קינד אז ס'איז נישט קיין גוטער בריוו, פרעגט ער זי מאמי וואט דאז איט סעי היער, טיטשער סעז יור סאטש א גיפטעד טשיילד. דעט יור סמארטער דען די טיטשער סאו דערפאר וויר גאנא העוו טו סטארט לערנינג וויט יו פרייוועט שוין אלעס איז גוט נאו פראבלעם עניוועי די מאמע איז געשטארבן און מ'האט געברענגט די אלע פעקלעך פון די מאמע'ס הויז צו אים אהיים און ער נעמט עס סארטעט יעדע זאך פונקטליך פרעגט ער וואס ער ליינט ער וואס דארט שטייט געטראפן דעם בריוו און דארט איז געשטאנען אז ער איז א משוגענער א טאטעל גארנישט, איז א שאד פאר די צייט און פאר די פלאג, ס'וועט פון אים גארנישט אויסוואקסן, און דא איז ער א זייער א סוקסעספול מענטש, און ער זעט זיין מאמע האט אים געראטעוועט, ווייל זיין מאמע האט אים געזאגט זיי זאגן ביסט זייער א פיין קינד, איז נעמט ער זיין קאר, זיין bmw, און ער פארט צו זיין מאמע'ן צום ציון, און ער ליינט פאר זיך דעם בריוו און קוקט אויף זיין מאמע'ס קבר, און ער געט א זאג, טענק יו מאדער. שכוח מאמע, חינוך איז אזא מין טיפער סאבזשעקט דאס מוז מען פארשטיין, און ווער ס'איז נישט אין חינוך איז אזוי ווי איינער זאל זיך צוזעצן דרייוון א קאר וואס האט קיינמאל נישט געדרייווט, דאס קען מען נישט, איטס נאט גאנא ווארק, ס'וועט הרג'נען מענטשן, און דאס איז אונזער פראבלעם מיטן גאנצן חינוך סיסטעם, יעדער ראצער ווערט א מחנך, ווער ס'קען נישט האבן א דזשאב ווערט א מחנך, ווער ס'האט נישט קיין ביזנעס קאפ קיין דריי קאפ ווערט א מחנך, און דאס האט אפגעהארגעט די גאנצע יוגנט ביי אונז. יעדע קהילה פירט זיך פאר זיך, יעדע תלמוד תורה פאר זיך, יעדע ישיבה פאר זיך, קיינער וויל זיך נישט צוזאמזעצן איינמאל א חודש, מיין עקספיריענס, דיין עקספיריענס, העלפט פון די בחורים זענען אויף דראגס, צוואנציג פראצענט זענען אויף דראגס, עס איז נישט אמת, עס איז נישט אמת, איך וויל נאכאמאל בעטן יעדן איינעם, איך גיי ארום זאגן פאר אלע גבירים מען זאל נישט געבן מער קיין געלט פאר ישיבות ביז ס'וועט נישט זיין. א פונקטליכע בוקלעט באשריבן וויפיל בחורים לערן דארט, ווי אלט איז די ישיבה, וויפיל מורה הוראות האט עס ארויסגעגעבן, וויפיל תלמידי חכמים, וויפיל הלכות שבת קענערס, וויפיל ליידיגייערס, וויפיל שקצים, וויפיל מענטשן וואס זיי גלייבן נישט אין גאט, וויפיל או טי די בחורים, איך וויל וויסן א באריכט. אמעריקע האט, נעמטס אהער די בוקס פון אמעריקע, ס'דא סטאטיסטיקס אויף יעדע זאך.

בין איך געווען אין א שטאט ס'האט מיר מורא'דיג געפאלן, ס'הייסט קאלומבוס אהייאו, ווייל ס'האט פון אלעם גוטס, ס'האט האספיטעלס דארט, ס'האט דזשאב אפערטוניטיס, ס'האט ביזנעס אפערטוניטיס, ס'איז זייער גוט, און אין יענע שטאט וואוינט מיסטער שאטענשטיין און נאך עפעס א מולטי ביליאנער, זיי פאמפן דארט אריין געלט אנבעליוועבל. האב איך געהאלטן פאר אינגעלייט וועט דארט זיין זייער גוט, איך האב שוין געהאט אפגעשמועסט מ'וועט מאכן ספעשל ארעינדזשמענטס, מענטשן וואס ווילן דארט קומען וואוינען, מ'וועט זיי העלפן מיטן דאון פעימענט, אלעס. ויהי היום בין איך אריין צו א ריעל עסטעיט, א לייסענסד ריעל עסטעיט בראוקער, יעצט דעם ריעל עסטעיט בראוקער איז דא א געזעץ אז ווען דו פרעגסט אים צו ס'איז א גוד נעיבערהוד טאר ער דיר נישט זאגן, ווייל, דאס קען קאליע מאכן די גאנצע נעיבערהוד. בקיצור, איך פארצייל דארטן פאר דעם ריעל עסטעיט עידזשענט אז איך זוך נישט נאר פאר מיר, איך בין אין חרם, אבער איך זוך פאר אחינו בני ישראל. איך האלט אז דא קענען וואוינען כאטש א צוויי דריי הונדערט משפחות. אזוי ווי איך האב אמאל געזאגט, אויף קליוולענד אהייאו און ס'וואוינען הער איך שוין היינט הונדערט זיבעציק משפחות און יעדער איז צופרידן. מען געט די וואוטשערס גראד פאר די אינגעלייט. עניוועי, איז. למעשה, איינער וועט פרעגן האסט דאך אמאל געזאגט אז טעקסעס איז גוט, קלויזענבורגער רב האט אמאל געזאגט, האט איינמאל אזוי געזאגט איינמאל פארקערט, האט ער געזאגט איך בין דען עפעס א קו, א קו זאגט יעדן טאג מע, איך פארשטיי היינט אזוי זאג איך אזוי, און מארגן פארשטיי איך פארקערט זאג איך פארקערט, די זעלבע איך אויכעט, ווי ס'ווערט אלס אופענינג ס'איז זייער גוט און כדאי אז דער עולם זאל עס יוטעלייזן, עניוועי, שפעטער א אפאר חדשים שפעטער האט מען געפענט נאכאמאל די OU האט אזאלכע עקסטשעינדזש קאמיוניטיס. עקסטשעינדזשט, בין ארום געגאנגען, זיי קענען מיך אלע, און דער ריעל עסטעיט בראוקער צוגעקומען, האט זיך געפרייט צו מיר, ער איז אין קאלומבוס, קאלומבוס אהייאו, און למעשה דער ריעל עסטעיט בראוקער האט מיך אויפגענומען זייער פריינטליך מיט אלעם, נאכדעם בין איך צוגעגאנגען צום ראביי, געווען צוויי ראבייס, איינער א קליינער א גראבער, איינער א הויעכער א לאנגער, און כ'האב מיך אינטרעדוסט ווער איך בין, און בקיצור ווי איך האב נאר געהאלטן אינמיטן רעדן האט ער אוועקגעוואקט צו א צווייטן, ווייל ס'קומען דאך נאך מענטשן, האב איך געווארט, איך האב געדולד, ווייל איך קען די אלע באלאוניס פון די רבנים, די ראביי.

כ'האב א מקווה אין ארץ ישראל, כ'האב א מקווה יעצט אין פאנעמא, כ'האב מקווה'ס דא, אבער איך זאג דיר צו, ווען איך ענדיג מיט די מקווה'ס גייט עטס אלע באצאלן א פרייז פאר דעם, דאס איז די גרעסטע פארברעך אין אמעריקע, עטס זענטס ארגער ווי די גרעסטע אנטיסעמיטן וואס איז דא. סא בקיצור כ'האב זיי געשריבן א בריוו, זאלן וויסן, איך מיין מ'קען זיי סו'ען ביז צוויי יאר, איך וויל עס מערטשעם לייגן אריין אויף די בעלעט. איטל טעיק טיים, אבער איך וועל עס מאכן. זאג איך, עטס שנארטס דאך געלט, די OU דאס אלס געשנארטע געלטער אז מען זאל טוהן גוטס פאר אידן, איז אז קומט א חסידישער איד ווילסטו נישט קיין חסידים וואוינען לעבן דיר? כ'מיין וואס איז די גימיק דא? וואטס גאוינג אן? וואס דער ווילנער גאון האט אזא פויזן אריינגעלייגט אין די ליטוואקעס אז נאך ביז צום היינטיגן טאג קענען זיי נישט פארטראגן קיין חסידים? איך וויל אויך זאגן, איך טוה דאך אסאך אין כלל זאכן, וויל איך ענק זאגן אז איך בעט יעצט א מיטינג אין די OU מיט די רבנים פון קאלאמבוס אהייאו, מען זאל זיך צאמקומען, ווייל כ'האב ערנסטע טענות אז ביז צום היינטיגן טאג קען מען זיי נישט פארטראגן חסידים. וויל איך ענק דערציילן א זאך וואס דער ויגד יעקב האט אמאל געזאגט זייער א גוט ווארט. מען געווען אינדערהיים אמאל חסידים וואס האבן נישט געוואלט גיין צו א צווייטן רבי'ן. פאפא רב האט געזאגט אזוי, געווען אמאל א איד א גרויסער גביר, ער האט גענומען אן איידעם, די איידעם האט זיך אויסגענומען ער וויל האבן קעסט צען יאהר זיצן און לערנען, ער וויל האבן מילכיגס יעדן טאג. נאכדעם האט ער גענומען נאך אן איידעם, און יענער האט זיך אויסגענומען ער וויל פליישיגס יעדן טאג. פיין. פלעגן זיי עסן ביי צוויי עקסטערע טישן, ווייל מען עסט איינער מילכיגס איינער פליישיגס טאר מען נישט עסן ביי איין טיש. דורך געגאנגען אפאר יאר, דער איד איז געווארן א יורד רחמנא לצלן, און זיי האבן ווידער געגעסן ביי עקסטערע טישן, האט דער איד געזאגט, קינדערלעך טייערע, ווילאנג דו האסט געגעסן גוטע פליישן און דו האסט געגעסן גוטע קריעם טשיז, האט עטס נישט געטארט עסן אינאיינעם, היינט אז ביידע עסט עטס טרוקן ברויט, נו קען מען דאך שוין עסן ביי איין טיש, האט פאפא רב דער ויגד יעקב מסביר געווען אמאל געווען רעבעס מיט חסידים מיט גרויסע השגות,

איך האב שוין מודיע געווען פאר שאטנשטיין זאלסט וויסן ער איז א איגואיסט א היטלער און דו זאלסט וויסן טאמער ארבעט ער פאר דיר גייסטו אויך האבן צרות אונז גיימער זיך נישט לאזן די אלטע סאקמערע קאקמערע דרכים מיט דעם וועט מען רודף'ן דעם מיט אריינווארפן די קליידער אין מקווה יעדער האט א רעכט צו טוהן און גלייבן וואס ער וויל און אז ס'געפעלט דיר נישט דזשאסט איגנאר איט דעטס אלל עניוועי איך האב נישט געזעהן די אלע ערליכע רבנים ווי ערליך זענען געווען זיי האבן אלע געטאטשט קינדער. און אלע וואס האבן געטוען זנות. כ'וויל נישט יעצט אריינגיין נאכאמאל אין די פרשה, במילא שלאג איך מיך יעצט ארום אויף נאך א זאך. קרוב וועט ארויסקומען א געהעריגע לאוסוט, זיי וועלן מוזן אפאלעדזשייזן, קען זיין ס'וועט זיין געלט אינוואלווד אויכעט, איי דאנט קנאו, איך האב זיי מסביר געווען, ס'האט ווייעלעיטעד די יונייטעד סטעיטס פירסט אמענדמענט, און דער ריעל עסטעיט בראוקער קען פארלירן די לייסענס אויכעט, ער קען פארלירן זיינע לייסענס וואס דאס איז ווערד הונדערטער טויזענטער דאלער, פארוואס? ווייל עטס זענטס אלע אנטיסעמיטן, סאדיסטישע היטלעריסטן.

און יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך אז די רב, איך ווייס נישט צו האט אפילו געוויסט פון חרם, ס'איז סתם די ליטווישע שנאה, יעצט ברוך השם די ליטווישע הרג'ען זיך צווישן זיך אויכעט, עניוועי, זעהט אויס אז ס'איז אראפגעקומען די שנאה אויף די וועלט מאכט עס א חרם, עניוועי, איז דא א רב וואס כ'האב געהאט די זעלבע פרשה מיט אים, ער איז א רב, ער הייסט ראביי פעלדמאן, דא דער אלטער ראביי פעלדמאן האט ריטייערט, ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, ער האט געבויעט א שול אין אטלענטא דזשארדזשע. דארטן איז די העדקווארטערס פון קאקא קאלא, און זיי מאכן אויך סעווען אפ מיט אנדערע געטראנקען, ער האט אפילו ביי זיי אויסגעפוילט אז די גליצערין וואס זיי נוצן איז א שאלה געווען ווייל דאס איז קומט פון א בעל החי, האט ער ביי זיי געפוילט אז זאלן נוצן גליצערין וואס קומט פון צמחים פון געוויקס, אזוי גרויס איז ער. איך הער זאגן אז ער איז פון די איינציגע מענטשן אין די וועלט וואס ווייסן די אמת'ע סודות פון קאוק. עניוועי, האט ער געפענט א שול און האט געזאגט דאס איז פאר אלל די פיפעל, רעפארם, קאנסערוואטיוו, עווריבאדי איז וועלקאם. און זיין זון שוין א בן תורה געפארן אויף ארץ ישראל, שוין א שוואנץ מלמד, האט ער ארויסגעווארפן אלע מחללי שבת און האט זיך געמאכט עקסטער אונטן. אה יענער איד, דו דארפסט ענדערש זיין א רב פאר יענעם איד ווי פאר די אידן וואס דו ביסט רב. די אלע בני תורה ברויכן דיך נישט, דיך ברויכן נעבעך האבן אזעלכע אפגעפארענע. דעטס האו איט ווארקס. ס'איז אויך א ליטוואק. איך בין געגאנגען זוכן א מנין ווי צו דאווענען שבת, בין איך אריינגעקומען האב איך געזען אז דארט איז א בית מדרש טאקע, ס'האט טאקע א מחיצה, ס'איז צוטיילט מענער און פרויען, אבער די לעכער פון די מחיצה איז אזוי גרויס אז א קאץ קען דורכגיין אן א שום פראבלעם, און מען זעט אלעס אריין. קיצור ס'איז נישט וויכטיג. איז למעשה דאס איז ביים טאטן אין שול, ביים זון איז אסאך בעסער, עניוועי, אבער כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, וואס כ'וויל זאגן איז, כ'בין געקומען דארטן מיט צען יאר צוריק ווען כ'האב געהאט מיינע פראבלעמען, כ'האב געוואלט וויסן ווער ס'וואלט מיך אויפגענומען צו זיין ביי זיי א מתפלל, ווער נישט, איז דער זון, דער טאטע האט געזאגט קענסט קומען צו מיר דאווענען, ביי מיר איז יעדער וועלקאם, דער זון האט געזאגט נאו ביי מי איים נאט גאנא לעט יו אין, סאו לאמיך דיר עפעס זאגן, דו גייסט נישט זיין דיין טאטנ'ס יורש צו זיין דער בעל מכשיר פאר קאוק, ווייל איך גיי זעהן אז מ'זאל דיך נישט נעמען ווייל דאס איז א העיט קריים שפעטער ער האט געמיינט עס איז א דזשאוק ער ווייסט נישט וואס דא גייט פאר ער האט מיך אנגעהויבן צו בעטן ער האט געשיקט שלוחים ער האט געוואלט איבערבעטן זאג איך אים ערענסט ביסט א רשע פארפוילט דורך און דורך א איד קומט זאגן ער האט נישט קיין שול לאזט אים נישט אריין פארוואס דיין געלט ס'דאך הקדש געלט ער האט עס נאך נישט אפגעווישט ביז צום היינטיגן טאג זיין טאטע לעבט נאך ער וואוינט אין ארץ ישראל ער קומט און גייט אבער ער הי לאסט די אפארטוניטי און פארוואס דערצייל איך עס נישט צו ווייזן מיינע חכמות. נאר אונז לעב מיר אין א לאנד וואס ס'איז דא פרידאם פאר אלל און אונז דארף מען דאס יוטעלייזן און ניין אוט אוו טען טיימס זענען די היימישע שקצים גרעסערע רוצחים און גרעסערע אנטיסעמיטן ווי דער גוי. און קיינער זאל זיך נישט לאזן, אונז דארף מיר בויען אידישע שטיבער אבער אונז דארף מיר נישט מורא האבן פאר קיינעם, דער אייבערשטער האט אונז ברוך השם געהאלפן, מען לעבט אין א לאנד וויט פיס ענד דזשאסטעס פאר אלל, אזוי זאגט טראמפ.

פראפעגאנדע, הערטס אויס די עסקנים, ס'איז גוט אז ר' קלמן יעגער זאל זיין סיטי קאונסיל, ס'הייסט מען רעדט דא פון תינוקות של בית רבן, ס'איז מורא'דיג, כ'האב געוואלט וויסן צו ער האט א סעלושען אז מען זאל נישט ארויסווארפן אזויפיל קינדער אין די גאס, זיכער אז נישט, ווייל ער וועט אויך טון די זעלבע, נו וואס איז דעמאלס די פשט אז ס'איז למען תינוקות של בית רבן מיינט דו וואס. ציון פאר די תינוקות של בית רבן, די ראש ישיבות, די מנהלים, אזוי ווי יעדער האט דא אונטערגעשריבן, גער האט זיך אירע מענטשן, סאנז קלויזענבורג האט אירע מענטשן, בעלזא האט אירע מענטשן, סקווער האט אירע מענטשן, באיאן האט אירע מענטשן, באבוב האט אירע מענטשן, בית יעקב אין בארא פארק האט אירע מענטשן, קהילות ספרד, בוני עולם, חברים, מתעסקים, שומרים, wow! אבער די אלע זאכן גייט נישט אריינברענגען איין יונגל. אדער איין בחור אדער איין מיידל אין א תלמוד תורה אדער אין א מיידל סקול, דאס הייסט פעיק ניוז. אונז לעב מיר אין אזא מין פעיקעריי, אזא מין ליגנט וואס מען פארקויפט דעם עולם, און אינטערעסאנט אז דער עולם לאזט זיך קויפן, און דאס איז די פאני זאך. אין אמת'ן פילדערט דאך אונז די תורה אז אונז זעמער אן עם חכם ונבון, איך זע נישט נישט וואו אונזער חכמה איז וואו אונזער בינה איז, זעט אויס אז דאס האט דער אייבערשטער טאקע אונז אנגעזאגט, כי השוחד יעור עיני חכמים. דער עם חכם ונבון ווערט בלינד ווען ס'קומט צו אפאר טאלער, מ'האט געגעבן יעדע קהילה אפאר טאלער, יעצט קען מען נעמען די קינדער און זיי יוזן פאר רעוועניו, מ'העט זיי באגראבן, מ'העט זיי מאלעסטן, קודם האט מען זיך אינדזשויען און נאכדעם העט מען זיי נאך באגראבן, מ'העט זאגן ס'איז נישט אמת און נאכדעם העט מען מאכן געלט אויף זיי. איך וויל ענק דערציילן א מעשה וואס עטס וועט נישט גלייבן, דער הייליגער רבי דער סאטמאר רב, ס'געווען אמאל אנגעצויגן דער מצב, עפעס א מלחמה אין ארץ ישראל, דער רבי מאכט א פראטעסט, מ'האט גערופן א פראטעסט, און אונז אלע בחורים זעמיר געגאנגען אויף די טרעינס, מ'האט געקלעבט, אזוי וואונדערבאר געקלעבט, אז ווען די טרעין האט זיך צוגעשטעלט ביים סטעישאן, האט מען געלייגט אויף די טיר א גרויסן שיינעם פאוסטער פעיסינג אין, ממילא האט מען עס נישט געקענט אראפרייסן. נאר ביי נעקסטן סטעישן ווער עט גיין נאכלויפן דעם טרעין, איצט עס האט גוט געקלאפט, דעמאלטס איז געווען די מלחמה, כ'מיין ס'איז געווען די סיקסטי סעווען כ'בין נישט זיכער, און די ציונים זענען געקומען און זיי האבן געזאגט פארן רעבן אז ס'איז זייער זייער שווער אז דער רבי גייט יעצט ארויס קעגן זיי ווייל זיי דארפן האבן דעם סימפאטיע פון אמעריקע און ס'איז דא גרויסע צרות, און מען בעט דעם רעבן ער זאל צוריקציען זיי זאגן צו אז זיי גייען מבטל זיין די גזירה, ס'איז געווען דעמאלטס וועגן ניתוחי מ. דער רבי האט דעמאלטס געזאגט פאר די שטוב מענטשן, איך ווייס דאך אז זיי ווילן מיך אויספאפן, נאר איך מוז זיי, מען מוז, איך מוז אפשטעלן דעם פראטעסט. האט דער רבי געזאגט, איך האב איין קויל, דער קויל איז א פראטעסט. טאמער לערנען זיי זיך אויס אז זיי האבן נישט קיין מורא פאר דעם, כ'על מאכן א פראטעסט און ס'איז זיי געלונגען אז זיי עלן ווייטער קענען טון וואס זיי ווילן, דעמאלטס האב איך אלעס פארלוירן. אזוי האט דער רבי געזאגט. איך געדענק דעמאלטס די קנאים, ווייסט דאך, דער רבי האט דאך אלץ געהאט אסאך שונאים מיט מענטשן, וואס האבן אים געוואלט אונטערשטעלן א פיסעלע. האבן זיי דעמאלטס געזאגט, אך, ער האט שוין געכאפט אפאר טאלער און ער ציעט צוריק. דאס הייסט, אן אויסגערעכנטער פאליטישן, ער געוויסט ווען איין און ווען ארויס און ווי. שוין. די בהמות די רבנים, די אפגעפרעגטע אפגעפליקטע, הער גראדע אז דער שארמאשער רב איז געווען ביזי מיט נחום ראזענבערג'ס חרמות האט ער פארגעסן מסדר צו זיין זיין קהילה, און די ברידערס רייסן זיך ארום, אבער דאס איז נישט וועגן דעם ווייל ס'איז דא אויף וואס זיך צו רייסן, די גאנצע שארמאשער קהילה איז גארנישט. נאר אויף אזויפיל, דער אייבערשטער ווייזט אים, דו האסט געגאנגען, האסט געוואלט די קינדער זאלן נישט זיין סעיף, וואטש וואס עט זיין מיט דיינע קינדער, אלע באצאלן א ביטערע פרייז, וואס זאגן מיר אליין, עניוועי, איז דער שארמאשער רב, און די אלע אנדערע שקצים וואס האבן אונטערגעשריבן, האבן זיך נישט אויסגערעכנט אז טאמער נעמט עטס דעם נחום ראזענבערג און עטס לייגטס אים אין חרם, און ער עט זיך אויסלאכן, דאס האבן זיי געדארפט רעכענען, אז טאמער לאך איך מיך אויס, עט די ענד אוו די דעי גייען זיי נישט האבן מער קיין געווער אויף מיר, איך וועל קענען טון ממש וואס איך וויל, און וואס עלן זיי קענען טון, קענען לייגן נאך א חרם, גיי יעצט אין ארץ ישראל, איך האב ענק שוין געזאגט, א רב וויל היינט נישט אונטערשרייבן א צעטל, זיי האבן מורא, ס'קאסט זיי דאס גאנצע פרעסטיזש, עניוועי, איז למעשה, זיי האבן זיך נישט בארעכנט, און זיי האבן זיך פאררעכנט, און יעצט לאכט, יעצט.

דא נישט מער קיין ווארט און אפגעפרעגט. יעצט איך רעד מען זאל גיין מופן, איך האב ענק דא באליידיגט עטליכע ענק, ס'איז דא א גאווערמענט פראגרעם אז טאמער מען קויפט א הויז היינט אין געוויסע שטעט, איינע פון די שטעט איז דעטרויט, איינע פון די שטעט איז קליוולאנד, וואס געשעט איז אז די גאווערמענט געט דיר א טווענטי פייוו טאוזענט דאלער לאון פאר פרי, פינף יאר צו באצאלן אויפצופיקסן די הויז אויך, זאלסט לעבן ווי א מענטש נישט ווי א חיה.

פייף איך אויס אויף ענק, עטס קענטס לייגן נאכאמאל א חרם, עטס האטס מיך שוין נישט אין די האנט, איך וואוין שוין נישט דא אויך נישט, וואס איז צו טון יעצט? בין איך געגאנגען, איך זארג מיך נאך פאר מיינע ברידער וואס איך האב איבערגעלאזט דא, בין איך געגאנגען, און כ'האב געזאגט די גאווערמענט, עס טוט זיך דא א גרויסע זאך יעצט, וויאזוי דאס אז די אידן קענען וואוינען דא אין די טייערסטע געגנט, וואס געווענטליך די גוים שטופט מען אלע ארויס, מען צאלט זיי אויס, מען געבט זיי ערגעץ אנדערש, סעקשאן עיט, און מען זאגט גייטס אין דר'ערד, וויאזוי דאס אז די אידן זענען געבליבן דא וואוינען, האב איך זיי מסביר געווען זייער פשוט. ס'איז געווען א צייט ווען משה דוד נידערמאן איז ארום געגאנגען אז ווער ס'גייט ארויס פון די פראדזשעקטס וועט מען געבן פרייוועט האוזינג, מ'עט געבן סעקשען עיט. איך האב יעדעם געזאגט נעם עס נישט. פרעגט מיך יעדער פארוואס, האב איך געזאגט צוויי טעמים, קודם כל ווייל די גאווערמענט קען עס צומאכן, די פאבליק האוזינג קענען זיי נישט צומאכן ווייל ס'איז אונטער אן אנדערן פראגרעם, ס'קומט דורך א פעדערל פראגרעם. צווייטענס יעדער לענדלארד נעמט אין די זייט נאכאמאל אזוי פיל דעם רענט האב איך דאס מסביר געווען יעצט משה דוד האט זייער שטארק געארבעט סזאל עפעס ווערן עפעס אפאר מענטשן האבן יא ארויסגעמופט האב איך געהאט א גרויסע מיטינג מיט מענטשן כוויל נישט זאגן פון ווי ווייל איך וועל אנהייבן פון ווי וועט מען באלד נאכלויפן מען וועט לויפן אהער און אהין מען וועט זאגן אז איך בין אין חרם זיי טארן נישט רעדן מיט מיך כזאג ענק נאכאמאל כהאב ענק אלע אין דר'ערד עטס האטס דאס געוואלט איך האב ענק אויסלערנט בקיצור האב איך זיי מסביר געווען דעם טעם פארוואס דער עולם נוצט נישט דעם פראגרעם פון סעקשאן עיט איז זייער פשוט, כ'האב זיי געזאגט ס'איז נישט דא איין מענטש וואס ער באקומט סעקשאן עיט וואס ער דארף נישט צוצאלן פונקט אזויפיל אדער נאכאמאל אזויפיל פון זיין טאש, פרעגט מיך דער גרויסער באאמטער ראביי קען יו פראוו איט, די זעלבע האב איך געהאט מיט סעקשועל אביוז, כ'קום אריין אין קאורט זאגט מיר א דזשאדזש קען יו פראוו איט, פרעג איך דעם דזשאדזש זאג וויפיל נערוון געדולד האסטו איך זאל דיר ברענגען קינדער, איך קען דיר ברענגען צוויי דריי הונדערט קינדער. און דעמאלטס האט דוב הייקינד אויכעט געעפענט זיין פראגרעם אז מען האט אריינגענומען מענטשן, מען האט זיי ווי מען זאגט אינטערוויוט, עס איז ארויסגעקומען אפאר הונדערט מענטשן און די גאווערמענט ווייסט דאס אלעס. שוין, זאג איך פאר די גאווערמענט פארן דזשאדזש דעמאלטס, וויפיל צייט און געדולד האסטו אונז אויסצוהערן? עניוועי זאגט ער מיר איי נאו די האול סטארי, איי נאו די האול טרוט וואטס גאוינג אן ווייל עס איז אין אלע צייטונגען. פרעגט מיך יעצט אויכעט דער גרויסער באאמטער, קען יו פראוו דיס טו אס? קען יו פראוו דיס? האב איך געזאגט וועיט א מינוט, יו אר היי רענק אפיסערס, אפישעלס, איי העוו טו פראוו דיס טו יו, יו נאו וואט, איי וואנט יו טו פראוו איט טו מי, דער איז נאט וואן פערסאן דעט ווי נאו דעט געטס פראם די גאווערמענט די רענט ענד הי דאזענט העוו טו דאבעל איט אר סאמטיימס איווען טריפעל איט, די חברה זענען געווארן משוגע ווילד ווי א בארג, ענד דעטס וויי פיפעל דאנט וואנט טו גאו טו דיס האוזעס. זיי האבן זיך אזוי אויפגערעגט, וויל איך ענק זאגן, רבותי, זיי פרעגן יעצט וויאזוי איז דאס מעגליך אז אונז זעמיר געבליבן דא, זאג איך זיי וואס פארשטייסטו נישט, דא לייגט מען איין פאליטיקל קאנעקשאנס אז מען זאל בלייבן דא די אידן אין סעקשאן עיט, ווייל דאס איז די רעוועניו פון אלע לענדלערס, אה זיי זענען געווארן ווי מען זאגט אויף ענגליש נ. דאון. יעצט יעצט קענסטו שרייען מוסר שמוסר בוסר. כ'האב ענק אלץ געזאגט אונז זאל מיר האבן א פיינע קאמיוניטי נארמאל אמעריקען סטייל יעדער זאל האבן זיין רעכטן נישט ווייל איך בין א סאקמער קאקמער און איך האב אונטערגעווישט דארטן דעם איזריל גליקן זאל מיין זאכן זיין אנדערש. מען זאל זיך קענען ארומשפילן, מען זאל זיך נישט קענען ארומשפילן מיט אונזערע קינדער, איך זאג ענק דיס איז אנלי די ביגינינג, עס קומט נאך אסאך אינטערעסאנטע פראגרעמס, שרייבטס ארויס יעצט א גרויסן חרם, נחום ראזענבערגער ב ב ראזענבערג יא, וואס האט עטץ געמיינט, עטץ עטץ קענען באראבעווען דעם ארעמעם עולם, דער עולם ממש.

פאלגן ס'שטייט קלאר אין שולחן ערוך, דער רבי ברענגט עס צו אין די תשובות, אז מען מעג און מען דארף גיין, מען דארף נישט מוותר זיין אויף געלט וואס ס'קומט אים, ווייל יענער איז א גבר אלים. עניוועי, וואס איך וויל ארויסברענגען דא איז, אז דער עולם איז היינט סיק ענד טייערד פון די אלע זאכן, דער רב מעג טון וואס ער וויל, איינער זאל מלייב גיין אין ערכאות, און אונז זאל מיר זיצן איינגעלייגט, ס'וועט קומען אויף אלעם. יעצט וואס אויף די אדזשענדע איז דער אומגליק וואס ס'גייט יעצט פאר אז מען ווארפט ארויס בחורים, אונז זיצן מיר מיט די גאווערמענט אפישעלס יעדן טאג, נישט איך, ס'איז דא מענטשן, ס'איז דא שלוחים וואס מען שיקט צו, מען זאגט צו וואס זיי זאלן זאגן, מען האלט אין איין אויסזאגן די גאווערמענט וואס דא טוט זיך, דו גנב'עסט די געלטער פון אונזערע קינדער, און מען זאגט אונז גודביי, מען זאגט די קינדער גייטס אין די גאס, איך האב געזאגט פאר איינע פון די גרויסע פירער, זאג איך אים איך בין זיכער איי קען בעט יו דאלערס טו דאונאטס אז דעם יונגל וואס מען האט נישט אריינגענומען אין ישיבה דעם זמן, דער יונגל ווערט נאך, מען בילט נאך די גאווערמענט, פאר זיין סקאלערשיפ. כ'האב געזאגט טשעק איט אוט. יעצט זאליק האט געווען ביזי מיט זיינע שטותים מען דארף ראטעווען די פראנצויזישע קינדער. דערווייל האט ער פארלוירן זיין ישיבה, כ'הער ס'פעלט אים דריי פיר הונדערט בחורים. ס'וועט אים נאך פעלן אלע. דער עולם איז היינט נישט אינטערעסירט מער ווייל דו ביסט דער רב, ווייל דו ביסט סאקמער קאקמער, דו ביסט אהער ביסט אהין. וועגן דעם מוז מען זיך אונטערבייגן פאר דיר, און אז דו וועסט נישט דעליווערן, וועט מען דיך איבערלאזן. נישטא מער די מעשה. די אלטע היים איז געווען א שטאטס רב און ער האט קאמאנדעוועט, סאו רבותי יו גענ העוו טו סטרעטן אוט. יעצט פארן עולם האב איך אן אנדערע מעסעדזש, עטס האטס גארנישט אז מ'האט איינגע'מסר'ט די ישיבות אז אהרן מוטשעט זיך צו פארענטפערן די אלע גניבות, עטס האטס גארנישט פון דעם, עטס האטס אזויפיל אז יו דאונט בעלאנג היער ענימאר, ס'איז ארויף ריעל עסטעיט ווי משוגע, קענסט עס נישט עפארדן מער, שטעל דיך פאר א אינגערמאן זאל זאגן איך וויל וואוינען אויף פיפט עוועניו ביי עיטיעט סטריט אדער ביי פארק עוועניו, דו קענסט? פאסט נישט. די גוט פאר דאנעלד טראמפ איז דאס גוט, און דאס זאלט עטס ענק אנהייבן אריינצולייגן אין קאפ. קיינער זאגט נישט מען מוז וואוינען אין ניו יארק. מיל מארטס נבילה מיט סאטמארע פלייש נבילה גייט איבער דא אין די גאנצע שטאט אין גאנץ אמעריקע מ'וועט עפענען בוטשער סטארס איבעראל. זארג דיך נישט סאטמאר וועט נישט לאזן אז מזאל צונעמען זייער געלט איז במילא דארפט עטס ענק נישט זארגן. ס'האבן בעסערע קינדער אין די קליינע שטעט. ישיבות קראכן, פשוט איז נישט אזוי גוט דא היינט צו מגדל זיין קינדער. די פירערס, די אלע וואס זיי לויפן, זענען פרא פאר די אלע חוקי תועבות. סא מיין שאלה איז וואס האסטו פון ווילימסבורג היינט? דו האסט דערפון גארנישט. זוך די קליינע שטעט, דארפסט נישט זוכן ס'איז דא. איך הער מען האלט שוין ביי אריבער הונדערט זיבעציק משפחות פון לעיקוואוד, ביסל פון בארא פארק און פון ווילימסבורג וואס האבן געמופט אויף קליוולענד. איך האב א חבר האט זיך יעצט געקויפט דארט א הויז, ס'גייט אים נישט קיין שידוך, נאר ער וויל א שידוך טון, קיין גרויס געלט האט ער נישט,

אין ניו יארק וואלט ער קיינמאל נישט געקענט צוקומען צו א שידוך. און איך זאג פאר די אלע בחורים די וואס מען האט ארויסגעווארפן, איך זאג פאר די בחורים וואס מען זיי האבן נישט דא קיין ישיבה, מען רודפ'ט זיי, גייטס באזעצטס קליינע שטעט, איז ממש טוסט אויפלעבן. וואו שטייט אז די מאנקי אין די מידל דארף זיין סאטמאר רב? וואס טוסטו זיין מאנקי אין מידל? יעצט, ס'איז געווען די וואך א מעשה פון עפעס א פֿיר און דרײַסיק יעריגן גרוש מיט דריי קינדער האט גענומען א מיידל זעכצן און איך האב רעאגירט דערויף זייער מיעס, כ'האב געהאלטן אז דאס איז א רשעות, דאס קומט אלץ פון דעם ווייל מען לאדט אריין מענטשן אין שטוב, עד כדי כך האט מיך אפגעקאלט א תולדות אהרן אינגערמאן, ביי אונז נעמט מען דאך אריין אסאך געסט, יעדן שבת איז דא בחורים זיי האבן נישט וואו צו עסן, עסן ביי די געסט, איך האב אלץ געהאלטן אז דאס איז זנות, כ'האב אלץ געהאלטן תורות אין שטוב, כ'פלעג זאגן פאר חיים יידל, געווען דער חיים יידל דער גרויסער עושר וואס האט געהאט פארטי סעווענט סטריט פאטא, געקומען אמאל דא אהער דער מנחם מונדרי, דער חזר וואס האט געזאגט אז ביי הר סיני האט מען אויך געשטופט איינער דעם אנדערן אינעם תחת אויף פארענטשעס זאל מען דא שטופן אויך, עניוועי ס'איז נישט קיין חילוק, איז דער מאנדריק איז געקומען דא אז ער געט פאר פֿינף און זיבעציק ביז הונדערט בחורים צו עסן יעדן שבת, איך פלעג דעמאלס פארקויפן פילם פאר פארטי סעווען סטריט פאטא און כ'האב דארט געטראפן. ער פארציילט מיר, חיים יודל, און מסביר וואסערע גרויסע זאכן ער טוט. זאג איך אים חיים יודל, דאונט ביי איט. כ'געב נישט איין פעני. פרעגט ער פארוואס נישט? יעדע ישיבה געט צו עסן שבת. שבת פילט דער בחור ער דארף נישט זיין אין ישיבה ער האט נישט קיין מסגרת קיין עול גייט ער נישט דאווענען. עלף און צוועלף איז דא אין זכרון משה שטיבעלעך וואס מען הייבט ערשט אן צו דאווענען ממילא מוז ער גיין עסן צו מאנדרי. עס איז נישט קיין מצוה. פרעגט דעם בחור פארוואס האט ער נישט צו עסן שבת? שבת קאכט מען נישט הייס. למען ינוח שורך וחמורך לאזט מען נישט דעם קעכער קאכן. שפעטער האט חיים יודל אנגעזעצט און אנגעשטינקען ווען דאס זאל זיין אמת'דיג. צדקה, וואלט אים די צדקה געהאלפן. ס'איז געווען זנות דער בחור זאל קענען זיצן אין פעניען א גאנצע נאכט פרייטאג צונאכטס, און שבת זאל ער נישט קומען אין בית מדרש צו דאווענען. פירע נאכמיטאג איז דא אין זכרון משה שטיבעלעך, איז דא מניינים, און ער גייט עסן צו מנחם מאנדרי. די זעלבע זאך דארף מען שוקל בדעת זיין יעדע זאך צו ס'איז א מצוה צו ס'איז גאר אן עבירה. יעצט ואומר, אני, איך שריי שוין לאנג מען טאר נישט אריינלאזן קיינעם אין שטוב, יעצט דער חתן דער האט צו טון עפעס מיט תולדות אהרן, בקיצור למעשה קאלן מיך אפ עטליכע אינגעלייט פון תולדות אהרן און זיי זאגן ר' נחום, האבן מיר ארויסגעווארפן אלע געסט פון שטוב נישטא מער, איינער זאגט מיך איך האב געהאט דרײַסיק מענטשן יעדן שבת, איך האב זיי געזאגט מער קען מען צו מיר נישט קומען, פרעג איך אים וואס איז געשען, זאגט ער הער אויס איך האב דריי שיינע טעכטער. טעכטער, כ'האב אפאר זין אויך, כ'האב דריי שיינע טעכטער, יפות מראה, זיי זעהען אויס שיין, און איך דארף אנצורייצען בחורים? ניין! ניין ניין ניין! אפילו זיי עסן נישט ביים זעלבן טיש, אבער מען קומט, מען זאגט האלא, א גוט שבת, עניוועי. ביז דער עולם לערנט זיך נישט אויף די אייגענע בארד, האמער אונז א מנהג אז מען גלייבט קיינעם נישט, מען פאלגט נישט. למעשה, כ'האב ענק פארציילט, איך געדענק אין סאטמאר איז געווען איינער, ער קומט פון ארץ ישראל, מען האט אים אריין גערופן צום. שפעטער דא ביפאר יו נאו איט איז ער אויסגעגאנגען קיין פלארידע, ער האט געפירט ליבע מיט איר אין פלארידע, און דער רבי אין סאטמאר האט געהייסן זאלן חתונה האבן, און דער איד האט נישט געוואלט ווייל ער האט געטענה'ט ס'איז ביי מיר שלא לפי כבודי צו נעמען אזא בחור, און וואס האט זיך אויסגעלאזט דער סוף? זיי האבן ארום געטרענט אפאר יאר, און נאכדעם האבן זיי זיך איבערגעלאזט איינער דעם צווייטן. אט דאס דארפט איר ענק אנהייבן אויסצולערנען, יעדע זאך דארף מען וויסן צו ס'איז א מצוה צו אן עבירה, האסט נישט געטארט ארייננעמען א פרעמדן בחור אין שטוב, ער איז א גרוש, און דער. איד האט א זיבעצן יעריגע א זעכצן יעריגע שיינע טאכטער, הי נעווער העד א רייט טו דו דיס, נאכדעם ווען ס'געשעהט אן אומגליק און ס'געשעהט אזא זאך הייבט יעדער אן, כ'האב געמיינט אז דו ביסט נאר ביזי מיט פעדעפיליע, כ'האב נישט געוויסט דו ביסט ביזי מיט יעדן איינעם'ס פרייוועט בעדרום סטארי, זאג איך יענעם, כ'וועל דיר זאגן די אמת. דו ביסט גערעכט הונדערט פראצענט. הונדערט פראצענט גערעכט, נאר דו מוזט פארשטיין אז מען טוט אין א סאבדזשעקט, למשל אין אונזער קאמיוניטי איז געווען אזוי א. מעסד אפ מיט זנות, מען האט געקענט טון וואס מען האט געוואלט מיט קינדער מיט מיידלעך, און יעדער האט מורא געהאט צו זאגן א ווארט, פלעיס איז אלל מעסד אפ, יעצט למעשה אז דו ווילסט פיקסן אזא קאמיוניטי איז עס אזוי ווי א הויז, א הויז האט אנגעהויבן צאם צו פאלן, ס'האט זיך געריקט און די די אויבערשטע שטאק ריקט זיך שוין, ס'פאלט שוין, א שטאק אראפ צו פאלט שוין, סאו מען נעמט נישט און מען האקט צוזאם נאך א שטיקל האלץ און נאך א שטיקל האלץ, נא, מען מוז דעם גאנצן אינפראסטראקטשער. צו פארעכטן, מען דארף אראפנעמען דאס גאנצע פון אויבן ביז אראפ, און מען דארף מאכן א נייעם יסוד, און אויב דער יסוד וועט זיין גוט וועסטו קענען דערויף בויען, פון לאטען און פלאטען צוצושטעלן דא און דארט און דארט און דא נאך א האלץ און נאך א פאר נעגל, איטס נאט גאנא ווארק. יעצט, איך האב ענק געטרייט אויסצולערנען וויאזוי מען שטעלט צאם אן אינפראסטראקטשער. אן אינפראסטראקטשער מיינט א קאמיוניטי ס'זאל קלאפן פון אלע זייטן. יעצט, קיינער האט נישט אנגעהויבן פון נעמען א יונגל און אים אראפגעצויגן די הויזן מיטן זיפער. נא. האט דאס געטון ווייל נא אין קלאמפישן ווייסט ער נישט די פלאץ און איך וויל אים געבן א גוטן ווי מען זאגט פרייז. ס'האט זיך אנגעהויבן אז אנדערש קען מען גארנישט עקזיסטירן. איך זעה ברוך השם היינט שלאגט מען נישט אין אסאך תלמוד תורה'ס ציטערט מען צו שלאגן א קינד און איך זעה יעדער עקזיסטירט. איך זעה די קינדער קענען פיין חומש רשי יעדע וואך און משניות. דאס איז די אילוזשענס דערמיט וואס מ'איז געקומען פון יוראפ אריבערן ים. עניוועי איז ווען דו האסט צו טון אז דו זעהסט ס'איז דא זנות, מען כאפט אן צוויי קינדער אונטער די טאטן און אונטער די מאמע'ס דזשודיסטריקשן און מען וואוינט מיט זיי שבת נאכמיטאג אונטן אין די בעיסמענט, די אלע קעיסעס וואס אונז האבן אדורך געמאכט און קעיסעס וואס איז קיינמאל נישט ארויסגעקומען, וויל איך פרעגן דעם עולם וואס פעלט דא אויס מען זאל אינגאנצן. זיצן ריפאלישן די אינפאסטראקטשער. יעדער טאטע וואס האט א קינד, א יונגל צו א מיידל, זאל וויסן, ביז ווילאנג דער יונגל צו די מיידל איז ביי אים אין שטוב, האט ער נישט קיין שום רעכט אריינצוברענגען א גאסט. איך זאג אפילו נאכדעם ווען זיי האבן שוין חתונה טארסטו אויך נישט ברענגען, ווייל עס קען זיין אז דער חזיר וואס דו ברענגסט אים עסן, קען זיין ער האט שוין געווארפן אן אויג אויף דיין ווייב אויך, צו זי איז שענער פון זיין ווייב, אדער איז ער אן אלמן אדער א גרוש, איז במילא האסטו א פראבלעם. ווען נישט דאס וואס אמר ויעזוב א.

ושמע בקולו. און דאס וויל איך ענק מסביר זיין. אונז האבן שוין געהאט ווי פערציג יעריגע אידענעס וואס האבן זיך פארכלאפעוועט מיט געסט, האמער שוין אלעס געהאט, מ'האבן שוין אזויפיל צאמגעהערט אז ס'איז שוין נישט דא א זאך וואס וועט אונז מאכן סורפרייזד, wow we never heard this, סאו דארף מען זיך צאמשטעלן און מ'דארף זעהן. אז מען זאל נעמען די אלע מענטשן וואס האבן קינדער אין שטוב אדער זיי האבן א ווייב אין שטוב זאלן פארשטיין זיי זענען פטור פון אריינצונעמען א מענטש אינדערהיים. יעצט דער איד האט עס נישט פארשטאנען, הגם ס'איז נישט זיין טאכטער, ס'איז איר טאכטער, און זעט אויס זי האט אויך נישט פארשטאנען, אדער קען זיין נישט אויסצוהאלטן יענעמ'ס טאכטער איז דאס אויך גוט געווען, אדער האט מען אים געגעבן אפאר טאלער, איז אז דער איד האט עס נישט פארשטאנען און האט אריינגעלאזט א פרעמדן, אויב ס'איז נישט געשען גארנישט איז עס א ווינדער. ממש א ווינדער, ווייל נארמאל דארף דען יא געשעהן עפעס, און זעהסט עס איז געשעהן. יעצט איך האב זייער ליב צו רעדן פראם די סעבליים טו די רידיקולעס, קען זיין זי איז שוין א בעולת בעל, קען זיין ער האט שוין געוואוינט מיט איר, קען זיין זי איז שוין פרעגנענט אויכעט, איך זאג נישט, איך זאג נאר איט דאזענט מעיק עני סענס. די גמרא זאגט מען טאר נישט חתונה מאכן א יונגן מיט אן אלטן, ווייל עט די ענדע וואס גייט זיין, ווען ער עט עס שוין נישט ברויכן, און זי עט נאך זיין יונג און היציג. זי וועט האבן וואו צו טרעפן און ווער ס'זאל איר עס הערגעבן. די הלכה אין שלחן ערוך, מען טאר נישט חתונה מאכן א יונגן מיט אן אלטן, ער האט שוין אפגעלעבט זיינע יארן, איז עובר בטל, ער האט קינדער און ער האט אייניקלעך, ער דארף זיך זארגן, כ'מיין ער וועט האבן בקרוב אייניקלעך פון די אנדערע פרוי, סאו דאס איז נישט א הימלישע זאך וואס דא איז געשעהן, מ'זעהט ס'עפעס א זיווג מן השמים. איז א געהעריגע זנות זאך וואס דאס געשעהט ביי יעדן הונט און ביי יעדן קעצעלע און ביי יעדן גוי און ביי יעדן איד וואס לאזט אריין א פרעמד מענטש אין שטוב ווען ס'דרייט זיך א שיין מיידל דארט. נארמאל האט מען איר געדארפט נעמען פאר טערעפי און זאגן ליסן דאס איז נישט קיין שידוך פאר דיר, ס'איז נאטינג אין קאמען, די עידזש שטימט נישט, ער האט שוין חתונה געהאט, קינדער, ער, זיינע אויגן גייען פאר זיינע קינדער, יא, האט דיך אין בוידעם. בעיסיקלי וואס ער נוצט דיך איז וויי צו טון זיין ערשטע פרוי, קוק, הע, כ'האב געטראפן א גוט פישעלע, מיר זעהן צו אין פינף יאר ארום צו ווי העפי דו זיך, כ'האב ענק שוין געזאגט, איך געב קיינמאל נישט אפ א חתן מזל טוב, איך זאג אים פון וואנען ווייסטו עס וועט זיך אויסארבעטן, קודם לאמיך זעהן, לעב מיט איר העפי צען יאר, נאכדעם וועל איך דיר געבן די מזל טוב. די זעלבע דא אויכעט. לאמיר קודם זעהן, יעצט איז עס א גאנצער דזשאוק, און די אינטערעסאנטע איז אז יעדער רב קוקט עס צו קאלטבלוטיג, מען הערט אויס א דרשה פון דעם שטיף טאטן וואס רעדט ווי א משוגענער, און די אנדערע כ'מיין דאס איז זיין מאמע, איר מאמע, די אמת'ע מאמע וואס האט גערעדט, פיפל טאלק וויטאוט עני סענס, ער וועט אריינשטופן אין איר פינף יאר, ער וועט אנמאכן נאך דריי קינדער, און אום אום זיי זעהן זיי פארשטייען זיך נישט, ס'עט זיין קינדער פון דא, קינדער פון דארט, וואטס גאוינג אן היר, מ'דארף נעמען דאס מיידל פאר טערעפי און זאגן לאוו איז בליינד. איט העפענס טו די בעסט אוו אס. איצט דאס איז אונזער חורבן, ס'זעצן זיך נישט צאם די רבנים אין אזא פאל, מ'זאגט פאר די משפחה שיק זי פאר טערעפי קודם א יאר, קענסט דאך עניוועי נישט חתונה האבן זי איז צו יונג, קודם שיק זי אוועק פאר טערעפי, און ביז דאס משוגעת וועט ארויס גיין, מ'האט מ'האט הונדערטער נישט הונדערטער מ'האט מיליאנען מענטשן ארויס גערעדט פון דעם משוגעת. א קיינער טוט גארנישט, יעדער זיצט און לאכט, מען רייבט זיך דאס בייכל, געווען אמאל ביי אונז א ניינטין סיקסטי פייוו שידוך, ס'האט אויך קיינער נישט געטון גארנישט, זי געווען ניינצן ער געווען סיקסטי פייוו, אויך א בעלזער געווען, עניוועי, יעדער זיצט אינדזשויט, ווען מען פלעגט קומען אין א מקווה און מען האט געזען ווי צוואנציג חזירים לויפן נאך צען קינדער האט יעדער זיך אינדזשויט, יעדער האט געקוקט, און אמאל האט מען צוגעשטופט אויך. דאס איז וואס איז ראנג מיט די קאמיוניטי, ס'איז נישט דא קיין אינפראסטראקטור. ש. ס'איז נישט דא קיין רבנים וואס זיי קוקן ארויס אויף זיין גוט, ס'איז נישט דא קיין קהילה פירער וואס זיי קוקן ארויס אויף זיין גוט, מען זעט אזא אומגליקליך מיידל, ווייסט נעבעך נישט, האט אויכעט פראבלעמס, איז אויך פון א דיפרענט בעקגראונד, אבער אויף אים, אויף אים האט מען שוין צוזאמגערעדט, כ'מיין די צייטונג האט אפילו שוין געשריבן אויף אים, ספרדים האט ער געוואלט, כ'האב געפרעגט פארוואס נעמט ער נישט קיין ספרדים, עניוועי, דאס איז אונזער קאמיוניטי. וועגן דעם פרעגט מען מיך, ווי קומסטו אריין אין דעם? גייסט דיך אריינמישן צו יענעם אין בעדרום? דו כאפסט נישט אז טשיילד מאלעסטעישן מיט זיך נישט אומקוקן אויף יונגע קינדער וואס זיי גליטשן, און נישט צו האבן צו וועם צו רעדן ווען ס'געשעהט אזא זאך, אז א מיידל דארף דאס איבערטראכטן, זי דארף האבן מענטשן זאלן איר העלפן, אדער פרויען זאלן איר העלפן מסביר זיין, נישט אזוי ווי די שדכנ'טע האט צאמגעטרינקט זי'ט כאפן אפאר טאלער, שעים אן הער! מיר האט אמאל א שדכנ'טע געזאגט איר מוזט טון דעם שידוך וואס איך טראג אייך אן, פארוואס? ווייל מיר האט סאטמאר סאטמאר רבי געגעבן א ברכה איך האב שוין אויסגעפירט דריי טויזנט שידוכים זאג איך אים איך וויל אייך פרעגן עפעס איר טראגט אן א שידוך צו איר מיטשעט? זאגט זי ניין איך מיטשע זאג איך אים וויל איך אייך זאגן אז איך בין זיכער אז זיבעציג אדער אכציג פראצענט איז א מצוה זאל נישט האבן געהאט חתונה געהאט דאס איז א סאטמארע וועג איך דארף האבן הונדערט דאלער איך דארף האבן טויזנט דאלער איך האב באגראבן א מיידל אבי לאמיך מיר מאכן דאס געלט וואט א שעים און קיינעם אינטערעסירט נישט די וועל ביאינג פון סאמבאדי עלס דערפאר איז די קאמיוניטי אזוי אפגעפארן.

צען רייכע באלעבאטים, מען קען צו זיי גיין דערציילן, מען ווארפט ארויס קינדער אין די גאס, ס'איז נישט דא, עטס וועטס אויך נאך אמאל זיין אין די גאס, טראסט מיר, די רעביצין האט אנגעדרייט דעם רעבינס שטוב, ס'איז געווען געפערליך, זי האט געטון וואס זי האט געוואלט, זי האט ארויסגעווארפן וועם זי האט געוואלט, זי האט אריינגענומען וועם זי האט געוואלט, ליטל דיד שי נאו, אויף די עלטער איז זי אויך געווען ארויסגעווארפן, זי איז געווען ארויסגעווארפן, זי האט נישט געהאט צו וועם צו רעדן, געהאט אפאר לעקערס, די וואס האבן נאך גענומען פון איר גרויס געלט, יאסעלע וואסנער האט געגעבן אביסל געלט פאר די רעביצין, זי האט עס געטיילט פאר אירע לעקערס, זאל נישט בלייבן אויסגעשפילט אינגאנצן. וואט גאוס אראונד קאמס אראונד. איז במילא אז ס'געשעהט אזא זאך און דאס קומט ווייל מ'האט אריינגענומען איינעם אין שטוב, דארף איך רעדן פון דעם ווייל איך בין דער ערשטע וואס איך רעד שוין צען יאר נעמטס קיינעם נישט אריין אין שטוב. כ'פלעג גיין יעדן קאורט קעיס מ'האט אריינגעברענגט דא רוסישע, געדענק איך ווי היינט יאגודקין, ער האט באקומען צען צו פופצן יאר, האב איך געהערט ווי זיין ברודער, איך קען דאך רוסיש, פארשטיי איך אפנים זייער גוט,

א מענטש האט געמיינט כ'העלף אים מיטן עפעס ארבעטן אויפטוהן, געס מיטן ארבעט, אבער דו קענסט אים נישט אריינברענגן צו דיר אין שטוב, זאל ער עסן ביי זיך, שיק אים אהיים אלעס, דו זאלסט עס אים טראגן, ווייל דיך האט ער נישט טאטשט, איז במילא אין א געוויסן וועג האב איך א גרויסע הנאה, ווייל דאס ווייזט צוויי זאכן, קודם כל אז ס'געשעהט, און ווען נישט דאס וואס איך זאג אזויפיל און מענטשן זענען קעירפול, וואלט געשעהן אסאך מער, לויט וואס א גרויסן מספר אונז זעמיר קיין עין הרע וואלט געשעהן אסאך מער, סאו רבותי, פארגעסט פון געסט, אפילו דיין אייגענע משפחה, למשל דיינע שוואגערס, נישט דיינע שוואגערס, דיינע איידעמער, די איידעמער מיט די שנירן, ס'איז אן אומגליק, ס'איז א פארפאלענע זאך, מען עסט היינט די אלע הארמאונס מיט די אלע פילן, מיט די אלע טשיקנס גענידעלטע, מיט די אלע זאכן, וואס מאכט אז א מענטש זאל ביי די עלטערערע יארן נאך אויך האבן תאוות, אמאל נאך פערציג, פינף און פערציג איז שוין געווען יבש יבש, היינט. לעבט מען, ס'איז דא פרויען וואס זיי גיוו בירט ביי פיפטי, פיפטי פייוו, ס'איז אן אנדערע לייף סטייל. און די מענער זענען אויכעט פערטיל ביז א שפעטערע עידזש, סאו יו קענט טראסט עניבאדי טודעי. יעצט כ'בין געווען אין בארא פארק די וואך, יעדער ברוך השם מ'גריסט, מ'זאגט וואס א גוטע ארבעט, א גוד אקאמפלישמענט ברוך השם, בקיצור רעד איך מיט איינעם, פרעג איך אים זאג מיר וויאזוי איז עס געווען א מציאות אז צענליגע מענטשן האבן געקענט, קוקן ווי מען רעיפט קינדער אינמיטן, קיינער האט נישט געזאגט גארנישט. יא, זאגט ער, ער ווייסט טאקע נישט. זאגט ער מיר, אבער איין זאך האסטו אויפגעטון מיט דיין האטליין, איך בין א חסידישער יונגערמאן, און ווען דער מלמד האט אנגעהויבן צו רעדן פון גיין אין מקווה און די בר מצוה בחורים, האבן מיר זיך אלע צאם געזעצט און מען איז געגאנגען צום מנהל און מ'האט געזאגט, אידער יו קאט דיס גארבידזש אדער נישט גייען מיר אין אנדערע ישיבות, אונז ברויכן נישט קיין מקווה גייערס. זאגט ער, עס הייסט נישט גיין אין קיין מקווה. הייבט ער אן צו לאכן, ווער גייט היינט אין מקווה? די גאנצע מקווה איז א דזשאוק, א נארמאלער מענטש ווייסט אז א מקווה איז א סעקס קריים, דעטס אלל איטס דעיר פאר. נישט קיין שום קדושה, גארנישט ליגט נישט אין דעם. יא, ער זאגט דאס האסטו אויפגעטון, נישט, וואלט מען אונז איינגערעדט, ס'איז די גרעסטע מצוה אין די תורה און מען מוז דאס טון, קיינער גייט היינט נישט אין מקווה. יעצט ס'איז געווען איינער וואס האט, כ'האב ענק שוין געזאגט וואס ער האט געטאטשט א פרוי אויף עראפלאן אהיימקומענדיג פון איזראעל אויף אמעריקע, א פרעמדע פרוי, זי איז געפארן מיט איר מאמע'ן, ער איז שוין א באקאנטער חזיר, ער האט אין באבוב'ע קעמפ געטאטשט קינדער, צוויי וואס אונז ווייס מען פאר שור, מ'האט געמאכט א שווייג דערפון, און ער דרייווט די ביידען טעסט דרייווט ער, צו יענע חתונה, עניוועי, פאסענע געהאט זיך נעבעך שוין געגעט, און נאכאמאל חתונה געהאט, און זי האט אויך חתונה געהאט, איז געהערט געווארן אז איר מאן איז געווען א פעדעפייל האט זי זיך אויך געגעט, און ס'איז יעצט א גאנץ אריכות, די גוט מאכערס זענען. קומען אז זי זאל זיך גט'ן פון אים, פונקט זענען געקומען אנדערע און זיי האבן מיר מסביר געווען אז ס'א שאד ווייל ווער ס'נעמט דיך נעמט דיך דאך שוין מיט א פעלער, דו האסט קינדער פון א ערשטן מאן, קינדער פון א צווייטן מאן, איז בעיסיקלי גייסטו האבן די זעלבע פראבלעם מיטן דריטן מאן, יא איז למעשה ער איז אויבערלענדער, דער באקאנטער אויבערלענדער זינגט ס'איז זומער אין קעמפ, עניוועי ער האט באקומען זיבן חדשים, ער גייט זיך אפזיצן זיינע זיבן חדשים, און נאכדעם גייט ער ווידער זיין אן דע לוס. געלינגט מיר דאס מסביר זיין, דער עולם שרייט, פארוואס דארף מען יענעם איינזעצן, נישט אים איינזעצן, מען דארף אהער, מען דארף אהין, האבן מיר דאך לויטער חכמים, כ'האב אבער נישט געזען קיין איינער זאל פון די גרויסע ברענגען עפעס א נארמאלע זאך פאר סאסייעטי, נאר משוגענע זאכן, סאו בקיצור, ביי דעם האלט מען יעצט אז ער האט באקומען זיבן חדשים. ער האט גראד מודה געווען, באט ער שרייט ער איז אנקאנטראלעבל, וועגן דעם דארפן מיר אונז ליידן, וועגן דעם דארף אזא פרוי ליידן, זי גייט האבן טראמא פאר די רעסט אוו הער לייף, זי איז געפארן מיט איר מאמען פון ארץ ישראל אויף אמעריקע, זי איז געזעסן לעבן איר מאמען, און פלוצלינג נעמט זיך איינער רייסן איר, טאטשן, און זי שרייט אפאר מאל לאז מיך אפ, ס'האט נישט געהאלפן. יעצט, כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט אז ס'דא א נייע הייקינד ביל אז מ'זאל קענען סוען אפילו פערציג יאר שפעטער פאר סעקשועל אביוז, נישט אין גיין אין דזשעיל באט ציוויל, די ישיבה האט געהאלטן א רב אדער צו א מלמד וואס איז א חזיר, זאגט מען אים הער אויס דו דארפסט באצאלן, איז דער הייקינד פייט יעצט פאר דעי ביל, ער האט זיך צוגעשטעלט זייער שטארק צו אונז, קודם ווייל אונז געווינען מיר און נאכדעם ווייל סאיז נישט מער ווי מענטשליך, האבן זיי יעצט ארויס געשטעלט אין בארא פארק מען זאל נישט וואוטן פאר הייקינד'ס זון, ווייל ער האלט דאך אין דעם פונקט אזוי ווי דער טאטע, און ממילא העט מען צושפארן אלע ישיבות. בהמות וואס איר זענט, איר גייט עניוועי צושפארן אלע ישיבות, מ'וועט מאלעסטן אלע בחורים, עס וועט נישט זיין קיין בחורים אין קיין ישיבות עניוועי, ס'איז ארויסגעקומען יעצט א מאווי, ס'הייסט וואן אוו אס, מ'דארף עס וואטשן, מ'קען וויינען דערויף, ווען איך זעה עס וויין איך, ס'דוירט אנדערטהאלבן שעה, אן ערליך היימיש קינד קאלט אפ זיין מאמע, מאמע איך גיי אוועק פון אידישקייט, און רעדט זיך אויס דאס הארץ פארוואס.

געהאט געשאסן דארטן צענליגע מענטשן פארקריפלט און טויטע, פארוואס, ווייס איך נישט, נאר איך האב ענק פארציילט מיט א צוויי יאר צוריק אז א היימישער געמיינזאמקייט, א בחור, א היימישער בחור האט זיך געקויפט א פיסטל, ווייל דאס קען מען אן א לייסענס קען מען דאס קויפן אין אפסטעיט, און ער האט ער געוואלט גיין שיסן אין מזרח וואנט דעם רב וואס האט אים מאלעסטעט, דעטס קען העפען, עטס וועט זעהן דאס וועט נאך געשעהן אמאל, זאל מען נישט וואוטן פאר הייקינד זין ווייל ער האלט בשיטת אביו, אונז האמיר עס עניוועי דורכברעכן צו הייקינד שמייק און. דער ביל מוז דורכגיין און ער וועט דורכגיין. עטס ווייסט נישט וואס גייט פאר אין די גוי'אישע וועלט, וואס מ'כאפט יעצט, די גרעסטע פון די גרעסטע, פון די יו ען, פון איבעראל, האבן גענומען קליינע קינדער, מען האט זיי מאלעסטעד און נאכדעם דערהארגעט, ס'איז אנבעליוועבל, ס'קומט ארויס אזא ריפארטס, ס'איז שרעקליך, און במילא דער עולם פארט יעצט אויף רעכט, דער עולם וויל מער נישט האבן דאס מין שמוץ. יעצט איז דא איינער וואס הייסט חיים לייב קעפעטש. קעפעטש פעטש דל, ער האט מאלעסטעט אין קרית יואל קינדער אין חדר, ער איז א מלמד, פון דארטן איז ער געפארן אויף מאנסי, ער איז שוין געווען אין רימניץ, מען האט אים פון איבעראל שוין געגעבן אין וועג, בעצם פארשטיי איך נישט, ווען קרית יואל האט אים ארויסגעווארפן אדער ארויסגעשטעלט אדער געהייסן גיין, פארוואס האט עטס אים געלאזט צוריק גיין אין חינוך? הייסט ביי ענק איז א חילוק צו מען מאלעסטעט א סאטמארע יונגעל צו מען מאלעסטעט א מאנסיער יונגעל, איז א טעמע רעדט זיין דער ביל אז מען קען סוען די ישיבה, וועט מען סוען די אלע ישיבות וואס האבן געוויסט.

שלאגט זיך מיט די רעגירונג, מען שלאגט זיך מיט דעם הונדערט יאר מיין איך מיט די חובבי ציון מיט דעם ענין פון ציונות, בסך הכל האב איך געלייענט יעצט אז ס'איז דא זיבעציג טויזענט ישיבה בחורים וואס זענען אין מילי נישט אין מיליטער וואס האבן א פטור ווייל זענען אין ישיבות, דאס איז געבליבן פון דעם צאל אז זיבעציג טויזענט, שטעל דיר פאר אז וועסט אהער נעמען ליובאוויטש וואס האט נישט קיינמאל נישט עוסק געווען אין קיין קנאות, פארקערט, ער האט מקרב געווען אידן, קוק וויפיל ער האט, פיר אהאלב טויזענט אמבעסעדערס אלל אווער, און דאס זעלבע מיט די אלע אנדערע וואס האבן געטון וואס זיי האבן געבויעט.

עניוועי, דער סוף איז געווען אז ער האט נישט געשריבן א מקובל, כ'האב אים געגעבן זייער א שיינעם בריוו. יעצט דא דער יונגערמאן, דער וואס האט יעצט פארפירט א מיידעלע פון זעכצן יאר, דער איז אויך א בעל מקובל, אזוי שרייבן זיי אויף אים, עס קומט יעצט ארויס ער איז גאר א בעל מקובל, ער איז שוין געווען אינגעידזשד מיט א ספרדי, צו מיט צוויי, ס'איז געווען. א לויט ווי כ'האב געהערט, איך נעם נישט קיין אחריות, כ'האב עס נישט געזען פירסט הענד, אז עפעס איינער האט אים גערופן אין בית משפט, צוגעזאגט חתונה האבן, אויף דעם איז ער געשלאפן מיט איר אין איין בעט, און נאכדעם האט ער זיך בארעכנט, ער וויל נישט, האט ער געטענה'ט, ס'איז נישט געווען קיין כפייה, ס'איז געווען אאוט אוו לאוו, האט מען אים גארנישט געטון. דאס די אלע בעל מקובלים, די אלע דרעקערס פירן אן כלל ישראל. האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא אין איינע פון די תשובה ספרים א גאנץ אריכות, אז א מענטש איז געקומען צובראכן אין עפעס א שטאט, מ'האט אים אריינגעלאזט ביי.

און פאר א רייד. איז די שאלה איז צו דאס הייסט א אונס צו דאס הייסט א פיטי צוגערעדט צו דאס אן אונס. האט ער גע שרייבט פסקנט ער אז סנישט דא אזא זאך אז א פרוי קען בוגד זיין אין א מאן מיט עני עקסקיוז ס'זאל זיין אפילו מ'האט איר צוגעזאגט זי וועט אראפברענגען משיח און זי'ז נאסר על בעלה דאס דאס זענען די בעל מקובלים און מסתם דער דער יונגערמאן האט אויך צוגערעדט די פרוי און האט איר מסביר געווען אז זייער זיווג, פאראברענגען איך ווייס גדי בן סוסי מיט פלטי בן רפוא, אידישע מיידלעך אידישע טעכטער לאטס ענק נישט אריין, איטס סטופיד איט סאונדס סטופיד און יעדע זאך וואס איז סטופיד און סאונדס סטופיד אז א מענטש וואס ער איז שוין אלט פֿינף און דרײַסיק זאל נעמען א זעכצן יעריג מיידל ס'איז אן אנהערד אף סיטועשן טאר דאס נישט צולאזן. אסאך מאל ווען מען רעדט אויפן האטליין און דעמאלטס געשעט פונקט די וואך געוויסע זאכן. מיינט דער עולם ס'איז רוח הקודש. ס'דא א מעשה, איינמאל דער הייליגער מהרש"א האט זיך געפלאגט אויף א שטיקל גמרא, און ביז ער איז עס דערגאנגען. נאכדעם איז ער אריין אין שול האט ער געזען ווי א צוועלף יעריג אינגל האט עס גראד אזוי אפגעלערנט בפשטות. האט ער געהאט גרויס חלישות הלב. איך פלאג מיך אזויפיל שעות און קוים וואס איך דערגיי עס, און דא יעדער מענטש דערגייט עס. האט מען אים געזאגט אז זאלסט וויסן, דו האסט עס אראפגעברענגט אויף די וועלט, איינמאל עס איז שוין דא קען עס שוין יעדער כאפן גרינג. זעלבע דא אויך.

איז למעשה טוט זיך דא יעצט א מורא'דיגע זאך אז זיי האבן געסטראשעט די גאווערמענט אז זיי גייען זאגן אז מען זאל נישט גיין מער אין מיליטער, נו נו יעצט גייט זיין לעבעדיג, יא צוביסלעך. יעצט ר' מאיר מאזוז איז ארויס אויכעט זייער שטרענג קעגן מען זאל גיין אין מיליטער, און דער מאיר מאזוז האט א תלמיד וואס ער איז די רב הראשי פאר צהל, און ער האט אים געבעטן יארן צוריק ער זאל זיבן יאר צוריק ער זאל שרייבן א ספר וועגן צניעות וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, למעשה זאגט ער אז ער האט עס געשריבן, ער הייסט רב קרים, אבער מען האט עס קיינמאל נישט ארויסגעגעבן ווייל די גאווערמענט לאזט נישט, עס איז אויך נישט קיין בהמות. יעצט איך האב ענק שוין געזאגט, איך האב באקומען פון א לייבערי ארויסגענומען פון א ביכל פון אומאן אז דארטן וואו ס'איז דא דער עירפארט איז געווען א געהעריגער אידישער בית החיים, ס'איז דאך אזוי אז ס'איז דא א בית החיים האט מען דאך נישט געבויעט איז דאס גוט פאר אן עירפארט, ווער ס'וויל עס זעהן ס'איז ארויסגענומען פון א לייבערי וואס איז געשריבן געווארן יארן צוריק אין אומאן. קען איך עס אים געבן? איך קען אים געבן די קאפיס. איינער האט עס מיר אויכעט געגעבן, האט עס מיר ממציא געווען, און ס'איז פול מיט אידישע קברים, נעבעך. געוואלט זאגן אז איך האב גערעדט עטליכע מאל וועגן בעלזער רב'ס פרשה, ער מיטן זון פון הייליגן דברי חיים וואס מ'האט געדארפט ראטעווען. בקיצור, איך באקום קאלס פון ביידע זייטן קללות. פון ביידע זייטן. קודם כל, די בעלזער שרייען ס'איז נישט אמת, סאטמאר רב איז קיינמאל נישט געגאנגען נאך געלט פאר דעם דר. יעדער האט אן אנדערע ווערזשען אויף די סטארי, וועגן דעם היסטערי זייער שווער אז מען זאל גלייבן, אויסער אז ס'איז דא היסטערי אזוי ווי ס'איז דא ביי כלל ישראל, חומש, וואס די גאנצע תורה איז געגעבן געווארן צו משה רבינו, און אויכעט ס'איז דא די נביאים וואס מ'האט גארנישט געטארט משנה זיין, חסרות און יתירות, און א חומש איז דאך פסול, ס'איז געמוזט זיין פונקטליך געשריבן. למעשה איז זייער שווער צו גלייבן ווייל דא איז דא צוויי פארטייען, ס'האבן מיך אפגעקאלט זיין משפחה, דעם וואס האט זיך אריינגעזעצט אין די קאר, אז פאר זיין טויט האט ער צוזאמגערופן די קינדער און די אייניקלעך און ער האט זיי פארציילט אז זיי וויסן, מענטשן זאגן, מענטשן רעדן, איך וויל ענק זאגן ס'איז שקר, די גאנצעטע זאך און אז ס'איז גאר געווען בעלזער רב'ס רצון און. ער וואלט עס נישט געטוהן אן דעם, און מאנכיגע זאגן אז ער האט געסטראשעט מיט מסר'ן און בעלזער רב האט פאר מורא געהאט, פון א מוסר האט יעדער מורא געהאט. פארציילט א מעשה, עס איז געקומען אמאל א פרוי מוצאי יום כיפור צום און עס איז נאך געווען ביי רב ישכר דוב, רבי איך האב א לייכטער, צינד אין דעם לעכט אויף יום כיפור, איך האב עס געלאזט אויפן טיש, דאס איז די איינציגע נדן וואס איך האב פאר מיין טאכטער, טאמער מ'וועט עס נישט צוריק ברענגען קען איך נישט קיין שידוך טוהן. אנגערופן דער. דער בעלזער רב האט גערופן דעם ראש פון די גנבים און ער האט געזאגט איך וויל דאס האבן צוריק, ס'איז אן אלמנה טשעפעט'ס נישט. האט ער געזאגט אזוי, הערט אויס טייערע רבי. אויב ס'האבן עס גע'גנב'עט מיינע חסידים האט עס דער רבי צוריק ביז פיר און צוואנציג שעה, אבער אויב ס'האבן עס אייערע חסידים גע'גנב'עט דעמאלטס פארגעט איט. סוף איז געווען אז מ'האט עס קיינמאל נישט צוריק געזעהן.

אבער וואס צו וואס וויל איך צוקומען? אז יעדער פארדרייט היינט די היסטערי לויט וויאזוי ער וויל, לויט וויאזוי אים קומט גוט אויס די גאנצע זאך. גוט, יעצט קאלט מיך אפ איינער וואס איז דווקא זייער איינשטימיג מיט מיר, איך וויל נאר נישט ארויפלייגן זיין קול ווייל ער זאגט אזא זאך וואס לכאורה איז עס אזא נארישקייט אז ס'איז פשוט א שאנדע אז די גאנצע וועלט זאל הערן אז ער זאגט אזא זאך. אבער איך וויל אים ענטפערן ווייל קען זיין אנדערע טראכטן אויך אזוי. זאגט, אז איך האלט דאך אז יעדער איד איז א איד, און ס'נישט קיין חילוק איין איד צו א צווייטער איד, איז זעהט ער נישט קיין טעם פארוואס איך בין ברוגז אז דער מענטש איז געגאנגען און ער האט צוגע'גנב'עט דאס פלאץ צו זיצן. וואס א חילוק דער איד דער איד? ס'איז דא א קאר, א איד קען זיך ראטעווען, דארף ער זיך טרייען צו ראטעווען. יעצט, ס'איז דא ביי אונז איז דא גמרות, אונז פסק'ען מיר נישט אויסענווענדיג, ס'איז דא א מעשה אין די גמרא, פון בן פטורא מיט רבי עקיבא. היו שניים הולכים בדרך, צוויי מענטשן גייען אין וועג, און זיי האבן געטראפן איין גלאז וואסער, און ס'איז דא גענוג פאר איינעם ער זאל זיך ראטעווען דאס לעבן, נישט פאר צוויי. און למעשה איז זאגט דארטן די גמרא אז בן פטורא זאגט אז מען זאל געבן העלפט זאל ביידע זאלן שטארבן ואל יראה אחד במותו של חברו. עקיבא זאגט ניין עד שבא רבי עקיבא ואמר חייך קודמות לחיי חבריך. דא א מחלוקת יעצט וואס מען זאל דא טון. סאו פיינדערס קיפערס ווער ס'האט עס געטראפן דער באקומט עס. יעצט. דער יונגערמאן נוצט אויכעט די גמרא, ער זאגט רבי עקיבא מיט בן פטורא, איך פארשטיי וואסערע גמרא ער מיינט, אבער לאמיר גיין צו שטאט. יונגערמאן, ווי דו האסט דיך טועה געווען איז, אז דא איז געווען נישט שניים הולכים במדבר, און מ'האט געטראפן א גלאז וואסער, נאר מ'איז געגאנגען נאך געלט. דער איד וואס האט געגעבן לאמיר זאגן טויזנט דאלער, ער האט געהערט מען גייט ראטעווען אדער בעלזער רב ווי די בעלזער חסידים זאגן, אדער ר' שייעלע טשחויווער ווי די צאנזער חסידים זאגן. יעצט למעשה, הועווער איט שוד בי, דו ווייסט אז א גבאי צדקה טאר נישט משנה זיין מצדקה לצדקה, חוץ מיט שבעה טובי העיר וכדומה. יעצט אז מען איז געגאנגען נעמען געלט פאר דעם צדיק, קען מען נישט אריינזעצן א צווייטן צדיק, און נאכדעם. פאר דעם איד איז מען דאך זיכער נישט געגאנגען נאך געלט, ווער זאגט אז א איד וואלט ווען געגעבן געלט פאר דעם איד? און נאכדעם דערציילן זיי אז בעלזער רב, איך האב געהערט די מעשה, אז בעלזער רב האט געזאגט אין מדחין נפש מפני נפש, ער האט זיך אריינגעזעצט, נעמטס צו גוט, איך האב נאר געוואלט וויסן איין קלייניקייט, ווען אן אנדערער זעצט זיך אריין אויף רבי אהרעלע בעלזער'ס פלאץ, עס וואלט אויך געווען אין מדחין נפש מפני נפש? אויף יענעם איז גרינג צו זאגן. יעצט. דו זאגסט איך ברענג דארטן די גמרא אז א שפין א שממית, דאס איז אזא וואס עס מאכט שפינעוועב, לויפט אוועק פון דעם טויט אזוי ווי א גרויסער מענטש. איך דארף דיר מסביר זיין, דער תניא רעדט דערפון זייער אסאך באריכות, ער איז מסביר אז ס'איז דא נפש רוח נשמה חיה יחידה, די יחידה שבנפש זינדיגט קיינמאל נישט, ס'איז נישט מעגליך ס'זאל זינדיגן, דאס בלייבט אין הימל, ס'האט נאר א קאנעקשאן, ס'איז אזוי ווי א ווייערלעס קאנעקשאן צו די נשמה. איז ער מסביר אז ווען מען קומט צו מאכן, ווען א מענטש דארף טון א גרויסע עבירה וואס ער פילט אין דעם רייסט ער זיך אפ אינגאנצן פון שורש אזוי ווי חמץ בפסח אפילו עם הארצים זענען נזהר אין דעם, איז ווען ס'קומט צו אזא זאך פילט ער אז ער פארלירט די יחידה שבנפש, יעצט א מענטש ווען ער פילט אז מען גייט אים הרג'נען, ער פארלירט אלעס, דעמאלטס וועט ער אנטלויפן. און איך האב דאס געזאגט אויף די גרויסע צדיקים אויכעט, ווייל דער תניא רעדט פון גרויסע צדיקים אויכעט. זאגסטו מיר דארטן א גאנצן פסק אז עס הייסט איך זאג אז רבי אהרעלע איז אזוי געווען אזוי נישט רבי אהרעלע, די גרעסערע פון אים אויכעט, אזוי איז דער תניא דאס מסביר. אבער די עיקר וואס איך וויל דיר ארויסברענגען ווי דו ביסט געגאנגען זייער ראנג און פארקרומט ראנג איז ווען דו האסט געגעבן א נעם אהער און געזאגט, אז יעדער איד איז א איד, אויב האט ער געזעהן א פלאץ האט זיך די איד געמעגט אריינזעצן. און דו ברענגסט די גמרא פון בן פטורא מיט רבי עקיבא. נישט ווען מ'האט באצאלט געלט. כ'וויל דיך פרעגן, האו וואד יו לייק איט, איך ווייס נישט צו דו האסט א הויז צו נישט, יעדער איד איז דאך א איד, און האו וואד יו לייק איף איי מאוו אינטו יור האוז וויט אלל מיי, מיט, איך ווייס, מיט מיינע אייניקלעך. האו וואד יו לייק איט? ביסט א איד איז דאך א איד, נאר דו מעגסט האבן א הויז, איך וויל אויך האבן. סאו וועיט א מינוט, כ'האב באצאלט פאר דעם געלט, א דאון פעימענט, צאל מארגעטשעס. אה, זעהסטו דאך אז דארט וואו ס'איז דא געלט איז שוין אנדערש די גאנצע זאך. זעלבע דא אויכעט, אידן האבן געגעבן געלט, נישט נאר דאס ס'איז דורכגעפאלן, די ערשטע מאל איז דורכגעפאלן אויכעט, גע, כ'האב געהערט זאגן הונדערט טויזנט דאלער בימים ההם, און די דייטשן האבן געמאכט חוזק. ס'צווייטע מאל האבן זיי שוין צוגעזאגט אז ס'וועט יא זיין, און אידן האבן גענומען א טשענס צו מאכן נאכאמאל א פאנדרעיזינג, במילא האב איך דערפאר געוואלט קלאר מאכן זאלסט פארשטיין, עס איז מסתמא דא אנדערע מענטשן וואס פארשטייען אויך שלעכט, במילא וויל איך אז דו זאלסט עס האבן קלאר ארויס. יעצט ס'איז דא נאך איינער וואס ער קאלט אריין, און איך וויל ענק אויכעט קלאר מאכן די זאך, איך וויל איר זאלטס הערן וואס ער האט צו זאגן.
די עצם סטארי איט סאונדס לייק א ווערי ווערי אינטערסאנטע אנבעליוועבל זאך, וואט זי האט געזעהן נישט פשוטע לאוו ענד.

שבתים שי ווענט אוט וויט הים, איך זאג נישט אז א מענטש קען נישט אויספאפן איינער אבער אז די וועלט רעדט אז ער האט שוין געגעבן אכט טויזנט שיעורים און אויך מ'קען אויספאפן וואס מ'וויל אבער נישט ווען ס'קומט צו תורה אדער ווייסטו יא וואס דו רעדסט אדער ווייסטו נישט וואס דו רעדסט ענד איי מיען וויי קענט איט בי איך ווייס נישט אויב ס'איז אזוי ס'איז דא אסאך פאסיביליטיס באט וויי קענט איט בי דעט שי סא א צדיק ענד דעטס וואט שי וואנטס טו מערי ביקאוז שי איז א הייליגע נשמה איך זאג נישט אז אזוי איז איך פרעג סתם. איך האלט די גאנצע זאך זיך אריינצומישן דא איז סתם אן עוולה, וויי? ביקאוז ביי שכם דאס איז נישט קיין צושטעל, ביקאוז ביי שכם איז שכם, די גוים, די רשעים, די רוצחים, ענד איי מין, איך ווייס נישט וואס די צושטעל איז פונקטליך צו א אידישע מאן וואס איז א טייערע איד קען זיין, וואס דעפענעטלי נאוס א לאט אוו תורה, ענד שי סאו הים. ענד דיס איז וואט זי האט זיך איינגעאקשנט אין, איך מיין איטס ווערי סטרעינדזש טו מי דעט דיס שוד בי צוגעשטעלט צו שבטי י-ה יענקב אבינו אין שכם, איי טינק איטס א ווערי דיפרענט סינעריאו, איי טינק איטס טו אידן, טו הייליגע נשמות, די שאלה איז איף דעי דיד עניטינג, באט דעטס נאט אווער ביזנעס רייט נאו, ביקאוז איך מיין יעדע קאפל קען מען זאגן אפשר האבן זיי שוין עפעס געהאט צוטוהן בקאוז היז טערטי פאור אנד שיז סיקסטין יא איטס פאני איטס סטרעינדזש אין אמעריקא אבער לעטס גאו בעק טו טרי האנדרעד יערס דאס איז געווען סיקסטין יער אולד גערל טו געט מעריד ביג דיעל אז זי איז געווען א צדיקת האט זי אויך חתונה געהאט מיט איינער וואס איז א גרושה אדער א אלמן. א גרוש אדער אן אלמן, וואס איז די גרויסע זאך? שוין. עס פאלט אראפ אמאל א הייליגע נשמה אויך אין טו טאוזענד סעווענטין, איט העפענס. איך זאג נישט זיכער, איך זאג גארנישט זיכער, אבער דעטס די פוינט, דעטס גארנישט איז זיכער. איז סתם אבי צו רעדן יעצט אויף זאכן וואס קענען זיין זייער גרויס און זייער הייליג פאר די אייבערשטע איז דזשאסט איי דאנט טינק איטס סאו רייט, איך חס ושלום מיין גארנישט זאגן קעגן די רבי, אבער דזשאסט מיין פערסענעל אפיניען איים וואיסינג.

קאוז איטס נאט גאנא העפן עני אדער וועי עניוועי. יעצט וועל איך דיר אויף דעם ענטפערן אה דו ביסט גערעכט, דו פרעגסט זייער גוט, וועגן דעם וויל איך דיר ענטפערן ווייל איך זע אז דו ביסט נישט דא סתם צו ווי מען זאגט אטאקירן. יעצט נאמבער וואן וויל איך דו זאלסט וויסן, איך האב א מישן דא, איי העוו ע מישן, איך האלט נישט ביי נעמען דאס מיידל, איך בין שוין צו אלט פאר איר, און איך פארגין דעם אינגערמאן אז ער זאל עס גערן טון, אונלי ריזען וויי איי געט אינוואלווד אין איט איז ביקאוז ס'שטערט מיין גאנצע מישן וואס איך טענה, איך טענה דאונט עקסעפט עניבאדי אינטו יור האוז קאוז דיס איז וואטס גאוינג טו העפן. יעצט וועסטו דאך מיך פרעגן א קשיא, ביי רבי עקיבא איז דאך געווען די זעלבע סטארי, פארוואס איז רבי עקיבא'ס סטארי אנדערש? ענטפער איז זייער פשוט, רבי עקיבא האט אים נישט אריינגע רבי עקיבא איז נישט אריינגעקומען אינעם הויז פון זיין שווער, ער האט געפאשעט אין פעלד, ווען דוד המלך'ס טאטע האט געוואלט אז ער זאל געהארגעט ווערן האט ער אים געשיקט אין פעלד, דארט איז דא בערן מיט לייבן, ווייל ער האט מורא געהאט אז ער איז א ממזר, ער האט מורא געהאט אז די שפחה האט מזנה געווען, ס'איז נישט קיין חילוק יעצט ווען סאמטינג ויהי בהיותם בשדה א לאט אוו וויערד טינגס העפען, ותפתח הארץ את פיה ביי קין און הבל, סאו די קבלה ספרים ברענגען אז ס'איז נישט געווען אזא זאך אז קין האט געהארגעט הבל. ווען האט אים, ער האט אים געפירט ווי די מויל פון ווי די וועלט האט א מויל און ס'האט זיך געעפנט און ער דארט אריינגעפאלן? אזוי שטייט אין פסוק ויהי בהיותם בשדה ותפתח הארץ את פיה. קרח'ן ווייסט מען אויכעט אז ס'איז געווען די ערד האט א מויל. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. אין פעלד איז דעינדזשערעס. מילא אז ס'איז ביי, אין דעינדזשערעס איז עס א פראבלעם, זעסט א א מיידל וואס מ'רעיפט זי אין פעלד, בשדה, האט זי מסתם יא געשריגן, ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל איר העלפן? איז די ווארט איז ס'א חילוק צו דו נעמסט יענעם אריין אין שטוב צו נישט. רבי עקיבא איז געווען אין פעלד און ער האט געפאשעט די בהמות, און די גרויסע צדיקת רחל האט געזען עפעס אין דעם צדיק, שי סא סאמטינג. דער מענטש איז געווען אזוי גרויס, אז משה רבינו לאכט צום אייבערשטן, ער האט א גוטן געלעכטער, ער זאגט, רבונו של עולם, דו האסט אזא מענטש ווי רבי עקיבא, גייסטו געבן די תורה דורך מיר? זעט זיך אויס אז רבי עקיבא געווען אין מדריגות מיליאן מאל העכער, אוודאי אין נבואה איז נישט געווען קיינער, דאס איז איינע פון די אני מאמינ'ס, אז ס'איז נישט דא גרעסער פון משה רבינו, קיינמאל נישט, און ס'איז נישט געווען און ס'וועט נישט זיין, אבער זעט זיך אויס אין געוויסע זאכן, קוק אהער, האב ענק שוין אמאל נאכגעזאגט. דעם געדאנק, מען וויל נעמען הרג'ענען רבי עקיבא'ן, איז די מלאכים אין הימל, שטעל דיר פאר מלאכים אין הימל זאגן פארן רבונו של עולם, רבונו של עולם, וויאזוי וועט עס אויסזען, זו תורה וזו שכרה, וואס וועט די גאס זאגן אויף דיין תורה? רבי עקיבא, הער אן אנדערע ווערזשען, רבי עקיבא זאגט, די תלמידים פרעגן דעם רבי עד כאן, זאגט ער כל ימיי נצטערתי על זה, עד כמה פרעגט עטס, דאס איז דאך מיין גרעסטע פרייד אין לעבן, איך קען מיך מוסר נפש זיין פארן אייבערשטן. ר' עקיבא האט מכפר געווען כביכול אויף די עבירה וואס כביכול דער אייבישטער האט געטוהן מיט דעם וואס ער איז געווען א שותף אין די נײַן ברודער פון די שבטים ווען מ'האט געמאכט דעם חרם, ס'איז דא א פסוק דארטן אין סוף פרשת בחוקותי וכי למה מת עקיבא שהיה רועה בקר וצאן וכל מעשר בקר וצאן איז כל אשר יעבור תחת השבט. יעדער איינער וואס איז געהארגעט געווארן ביי די עשרה הרוגי מלכות איז געווען וועגן א שבט, דאס הייסט די תנאים האבן מכפר געווען אויף די שבטים, און העשירי קודש לשם, דער אייבערשטער איז דאך אויך דארט געווען א שותף, די עשירי איז געווען קודש לשם, שטעל דיר פאר ביי וואס אונז האלט מיר, ביי וועלכע פון וועלכע אידן אונז רעד מיר דא, איז רבי עקיבא האט אין זיך געהאט אזא קדושה וואס זי האט עס געזען, אבער ווי האט זי עס געזען, ויהי בהיותם בשדה. זי איז געגאַנגען אין פֿעלד אים צו טרעפֿן, ער, דער כּלבא שׂבוע, האָט אים נישט אַרײַנגעלאָזט בײַ זיך אין דער הײם, כאָטש יעדן האָט ער געגעבן צו עסן, נאָר דעם, סאָו-קאָלד, סעקאָנד-קלעס סיטיזן האָט ער נישט אַרײַנגעלאָזט. ס'איז דאָ אַ מעשׂה, װי ער האָט געזען, װי ס'טראָפּט די װאַסער מיטן שטײן, עטס װײסט, װאָס דאָס איז געװען? רב עקיבֿא זאָגט פֿאַר די פֿיר, פֿאַר די דרײַ חבֿרים, זײ האָבן זיך אָנגעכאַפּט, האָט ער געזאָגט, כשתגיעו לאבֿני שיש טהור, אל תאמרו מים, מים, דאָס איז געװען װאַסער. וואס דער אייבערשטער האט באשאפן מיט דעם די וועלט, בששת ימי בראשית, וואס דאס געבט א גאנץ, זייט די וועלט שטייט געבט עס א גאנצע צייט גענוג וואסער פאר די גאנצע וועלט צו טרינקען, אין פעלד האט מען געזען גרויסע זאכן אבער אלעס איז געווען בשדה, עניוועי. דא האט דער איד אריינגענומען יענעם אין שטוב, יעצט הייב איך אן צו טראכטן א חקירה, א ליטווישע חקירה, א רב חיים. צי איז דאס עפעס א הויעכע נשמה פון הימל און זי האט אין אים באמערקט א הויעכקייט און ער האט אין איר באמערקט א הויעכקייט? צי איז דאס א לאוו סטארי? סא וויאזוי ווייסט מען די ענפער? די ענפער איז פשוט, ס'איז נישט געווען בהיותם בשדה, ווייסט וואו ס'איז געווען? ביי אים אין שטוב, ער קומט שוין וואכן, חדשים און יארן. איך האב גערעדט אמאל מיט א פרוי וואס האט געזינדיגט מיט מרדכי בן דוד, איך האב מיט איר גערעדט. ווען ס'איז געווען עפעס ער האט זיך געוואלט משדך זיין מיט א משפחה, האט זי געזאגט זאלסט וויסן ווען מ'האט אים געהערט זינגען און מ'האט אים געזעהן מיט אלעם, פלעגט מען העמערידזשן מיט בלוט. וועלכע בלוט? נישט קיין דם נידות, דאס הייסט דם חימוד. די גמרא זאגט אז טאמער מ'האט נישט געזעהן די כלה פארדעם און מ'זעהט זי פאר די חופה איז באקומט זי דם חימוד. אמאל א פרוי האט מיר געזאגט. כ'האב געמוזט נוצן טעמפעקס מיט טעמפעקס און טעמפעקס. דעטס אלל איט איז, איטס א דוירטי לאוו סטארי. יעצט פרעגסטו פון וואנעט איך ווייס אז ס'איז א דוירטי לאוו סטארי? די ענטפער איז פשוט, ווייל ער איז געווען ביי אים אין שטוב. ווי לאזט מען אריין א מענטש אין שטוב? איך וויל דיר אנזאגן, איך ווייס נישט ווער עטס זענט, נאר איין זאך קען איך דיר זאגן, דו האסט א פיקטשער מיט קליינע קינדער, א זייער א זיסע פעמילי, זאלסט דיין אייגענעם טאטן מיט דיין שווער נישט אריינלאזן אין שטוב מיט אן איסר יחוד. נאו, דאונט דו איט, ענד טראסט מי, איך האב גענוג בעקינג אויף וואס איך זאג. ממילא עסט אנהייבן צו פארשטיין וואס דא גייט פאר. ס'האט מיך אנגעקאלט יעצט א יונגערמאן פון תולדות אהרן, נישט קיין יונגערמאן, א מידל עידזשער האט הונדערטער קינדער און בחורים וואס זיי עסן ביי אים יעדן שבת, זאגט ער נחום, נאך די פרשה איי טראו דעם אלל אוט, ביז יעצט האב איך געהאלטן ביסט א משוגענער און יעצט האלט איך ביסט דער צדיק הדור, אזוי זאגט ער מיר. איט קען העפען טו עניבאדי, ס'איז געשען אין ווילימסבורג צוויי קעיסעס, איך האב געמיינט ס'איז געשען דעמאלטס ווען איך בין געווען א בחור, כ'האב געלערנט אין ווילימסבורג איז געשען אויף א א איד וואס האט געוואוינט אויף דיוויזשען עוועניו, קאלט מיך א צווייטער אן ניין ס'איז געווען אן אנדערע קעיס, זאג איך אבער ס'דא געווען צוויי קעיסעס, און איך ווייס אויך פון א קעיס און סאטמאר רבי האט געהייסן זאלן חתונה האבן, ס'איז א זיווג מן השמים, די איד האט נישט געוואלט ווייל ס'האט אים נישט געפאלן דעם מחותן, סוף האבן זיי ארום געטרענט צען יאר אין פלארידע און נאכדעם האט זיך עס אויסגעלאזט אן גארנישט, אז ס'איז געווען אין שטוב איז צרות די גאנצע זאך. יעצט, איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, ווען אונז גיימער רעדן אויף איינעם, נארמאל איז נישט, איך האב נישט וואס צו טון און איך רעד, אונז ווייס מיר אסאך היסטערי פאר מען הייבט אן. יעצט, און איך האב מיך נאכגעפרעגט ביי זיינע חברים אין ארץ ישראל, זאגן זיי, איינער זאגט ער איז שוין געווען צוויי מאל מיט א ספרדישע, ווי מען זאגט, א חתן כלה, מענעכיגע זאגן סתם, ס'קען זיין ס'איז סתם לשון הרע, מענעכיגע זאגן ער האט שוין געהאט מיט איינער צו טון, און ס'אפילו שוין דא תיקים אז מען האט אים גע'סו'ט, ער איז שוין געשלאפן מיט איר, צו געלעגן מיט איר. יו העוו טו וועריפיי דיס. אבער ס'איז נישט אזוי גלאט. למעשה איז געווען א הירינג, איך מיין אין קאורט, אזוי זאגן זיי, ס'קען זיין ס'איז נישט אמת, אבער עט די ענד אוו די דעי האט ער געטענה'ט שי איז אוו עידזש און ער איז אוו עידזש. און ווי דרייט זיך א מענטש ארום אזוי פיל יארן אליינס? דאס אז ער איז געווען חתן כלה דאס ווייסט מען, נאר קען זיין דאט די סטארי איז אלסא טרו. יעצט. ווי אדעם ער ווערט אן איידעם, דאס איז נישט איר עכטע טאטע, דאס איז א שטיף טאטע, און דאס האט מיך מורא'דיג אויפגערעגט, דו נעמסט פאר דיין שטיף טאכטער ווייל ווייל יענער האט צוגעזאגט ער וועט באצאלן די חתונה אין ארץ ישראל און ס'וועט זיין כבוד, דאס איז א האוקס, אונז קוק מיר א פול פיקטשער. געווען אין רוסלאנד האט מיר א איד פארציילט א מעשה אז זיין טאטע האט געלערנט ביים חפץ חיים, זיין טאטע האט פארציילט אמאל אז א תורה שטייט לא תחמוד בית רעך, אשת רעך, עבדו שורו וחמורו, ועשו וכל אשר לרעך. דער חפץ חיים האט מדקדק געווען אז דער חומש זאגט שוין ארויס זיין הויז, זיין גארטן, זיין פעלד, זיין קי, וואס הייסט, און זיין ווייב, וואס הייסט נאכדעם וכל אשר לרעיך, וואס איז נאך איבער געבליבן אויף וכל אשר לרעיך, חפץ חיים געזאגט וכל אשר לרעיך איז א נתינת טעם, כל אשר לרעיך געבט דיר א נתינת טעם און ס'זאגט אונז זאלסט וויסן וועגן דעם זאלסטו נישט גליסטן ווייל וכל אשר לרעיך איז א פעקעדזש דיל, יענער האט טאקע א פעלד מיט קינדער מיט אלעם אבער ער האט קענסער. פלאגט זיך שוין צוואנציג יאר און האט א קראנקע פרוי וואס איז משוגע, יו העוו טו טעיק א פעקעדזש דיעל, דו קענסט נישט נעמען דאס בעסטע פון אלעם, סאו ביי א פעקעדזש דיעל וועסטו מסתם בלייבן מיט דעם וואס דו האסט, איז די זעלבע דא אויכעט, אונז ווייס מיר, ווי טעיק א פעקעדזש דיעל אוו די האול טינג, ווייס מיר ווער זי איז, עס איז נישט איר טאטע, ער איז א שטיף טאטע, אונז האמיר א היסטערי אויף איר טאטן, נישט פעדעפיליע, אנדערע זאכן. און אונז האמיר אויכעט איר מאמעס היסטערי, די עכטע מאמעס היסטערי, ווי העוו עווריטינג, סאו ווי טעיק ע לוק עט די פול פיקטשער, איז אז סקומט א מיידל וואס זי פילט זיך אזוי צובראכן, האו אין די ווארלד דו יו לעט סאמבאדי אין אינטו יור האוס? אף קאורס וועט זי פאלן אין לאוו וויט עניבאדי, זי וועט באקומען גרו דם חימוד טו עניבאדי, ספעשעלי אז ער האט נאך כבוד און זי וועט זיך קענען אויפבויען איר רעפיוטעישן, יעצט די מנחת חינוך איז געווען א גרוש, געווען א גרוש, ווען ער האט ארויסגעגעבן ספר מנחת חינוך האט אים זיין טאכטער האט.

און דער וואס נאו ריעל היתר פאר דיס האול טינג. און יעצט אז ס'איז שוין געשען, ווערט זי דאך א היראו, זי האט דאך געטראפן א גרויסן רב, וואס זי וועט ליידן פון אים אין בעדרום דאס ווייסן מיר אונז נישט, אבער מען זעהט אז ס'איז א גרויסער רב, הייבט זיך אן א מאוומענט, מ'וועט נעמען א עלטערע מענטש, איי פיל פאר סאמבאדי, סאמבאדי איז א פאדער אוו טשילדרען, איז די וואסט.

ס'איז זייער זייער א קרומע סאסייעטי. און נאכדעם וועל איך דיר זאגן נאך א זאך. יעצט וועל איך דיר זאגן נאך א זאך, ענד פוט יור סיט בעלט אן ביפאר יו פאל דאון. דו ווייסט, די אלע צרות קומען דאך דורך, אלע, א גרויס חלק פון די צרות קומען דאך דורך, מיין הויז, דו ווייסט דאך, מען קומט צו מיר, דעי טעל מי די די סטאריס. די ערשטע זאך ווען איך זעץ מיך אראפ מיט א מיידל דעט שי סעיס שי פעל אין לאוו וויט סאמבאדי, דעי דאונט טינק איטס אפראפריעט פאר האר, פרעג איך זי האסט דען שוין געהאט סעקס מיט אים צו נישט? איינמאל אז זי זאגט מיר יא איז זי פארפאלן, ווייל דעמאלטס איז זי אויף צרות דריי מאל, קודם האט זי שוין מורא אז ער זאל נישט פארציילן וואסערא פראסטיטוט זי איז, און נאכדעם ס'הייבט זיך שוין אן א מעשה, שי פיעלס אז ער וועט איר שוין נישט טראסטן ביקאוס שי העד סעקס וויט סאמבאדי אלרעדי, און נאכדעם הייבט זיך אן א מעשה אז כיון שבא עליה פעם אחת לא תקפה יצרה, שי דאזענט פיעל דעט הי איז דואינג איט אוט אוו לאוו עני מאר. זאג איך, טאמער האסטו שוין געזינדיגט מיט יענעם, זוך דיר א גוטן סייקייטריסט זאל דיך עס ארויסרעדן. די זעלבע דא אויכעט, דא האמיר יעצט א פאל אויכעט, ס'איז אויף אלע בלאגס אויכעט, ווי איינער האט געהאט סעקס יעצט מיט א יונג מיידל, און אונז האמיר כסדר ווי מ'האט געהאט צוטוהן מיט יונגע מיידלעך, מ'האט יעצט איינגעזעצט אין די שטאט און אין יענע שטאט, גיי ארויף אויף די בלאגס, איך קען נישט אפילו איבערחזר'ן אזוינפיל נעמען. און נאכדעם האמער אונז א גרויסן תלמיד חכם הגאון געהאט א ישיבה פון צוויי הונדערט בחורים אין צפת, די באקאנטע. דער ראש ישיבה וואס איז געווען א בעל מקובל און ער האט דיר געקענט זאגן אויף דיר אלע דיינע זאכן גוטס מיט שלעכטס, איך האב געמאכט זיכער אז מען האט אים איינגעזעצט, איך בין אראפגעפארן דעמאלטס צום רב הראשי און כ'האב אים געזאגט אז מען זעצט איהם נישט איין זעץ איך דיך איין ווייל דו ביסט א מענדעטארי רעפארטער, זאגט ער כ'האב מורא מ'וועט מיך הרג'ענען, זאג איך הער אויס מ'וועט דיך הרג'ענען וועל איך גיין צו דיין לוויה און כ'וועל זאגן א הספד, און ער האט געפאלגט, איר ווייסט די מעשה? ווען ר' דוד און די רב הראשי הייסט איז למעשה. די אלע זאכן קען מיר אונז. ווי נאו דיס, מעשים בכל יום, און יעצט גראדע איז אויך דא א חתונה וואס שרולטשע איז דא, עטס ווייסט מענדעלע זיין ברודער דער וואס האט אים געהייסן מען זאל אים האקן אין רוקן, ער האט א טאכטער וואס האט חתונה געהאט, און דעמאלטס איז געווען א פרשה אין בני ברק פון פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק וואס איז געווען א וויזשניצער חסיד ער האט אנגעקאלט אלע מיידלעך, אזוי ווי מען האט דיך מסתם נישט געלערנט גענוג פרום ווייל ביסט געווען א מיידל, בין איך א שליח פון רב וואזנער פון רב קארעליץ מיט די אלע זאכן, און איך דארף דיך אויסלערנען פונקטליך. וואס דיין מאן האט נאך נישט געטון, בשעת דער מאן איז געגאנגען דאווענען אינדערפרי האט ער זיך אריינגעכאפט צו די כלה אין שטוב און ער האט מיט איר געוואוינט, בועל געווען געהעריג, אים האט מען איינגעזעצט ער האט באקומען פֿינף און צוואַנציק יאר, אלס איז געווען, ס'איז געווען דא אסאך כהנים אשת כהן א ווייב, וואס ביי זיי איז אפילו באונס איז דאך אויכעט א פראבלעם, אלס איז אנגעקומען צו רב וואזנער און מ'האט דן געווען אויף דעם, צו ס'איז א אונס צו נישט. איז למעשה ווייל זי האט דאך געמיינט אז זי טוט א גוטע זאך, און למעשה אז דאס קען געשען, און ביי וועם איז דאס געווען, ווער האט איר, אזוי דערציילט מען אז מענדעלע'ס טאכטער האט איר געזאגט ווארט צו איין מינוט איך גיי מיך צוגרייטן, און זי האט גערופן די פאליס, ווייל עטס זענטס משוגע מען לערנט נישט מיט די קינדער אז מען טאר נישט, איר זענט אלע א באנטש אוו צודרייטע מענטשן, סאו עניוועי איז למעשה איך האף אז דער ישראל, יעצט איז ער דא אויף א חתונה פון אן אייניקל, איך האף אז מען האט אים יא אויסגעלערנט ווי מען דארף. סאָ משוגעים האָמער דאָ גענוג, צדיקים בעל-מקיבולים האָמער אונז גענוג, ווער ס'הייסט אַ בעל-מקיבול זאָל מען וויסן, אַז ער זוכט אַ בית-קיבול וואו אַריינצולייגן זיין ערווה, דאָס הייסט אַ בעל-מקיבול, און שוין. און נאָכדעם אויב ער איז טאַקע אַזאַ בעל-מקיבול און ער איז אַ רווק, שטייט דאָך אַז אַ רווק טאָר נישט לערנען קיין קבלה, ווייל ער הערט דאָרט אַ גאַנצע צייט, זיווג, יעקב און רחל, יעקב און לאה, איטס נאַט איווען רייט, סאָ עניוועי. וויל איך דיר מסביר זיין אז דו זאלסט פארשטיין, זאלסט האבן קלאר ארויס די סוגיא, אז דו ברענגסט אריין א מענטש ביי דיר אין שטוב, איז זיכער אז ס'וועט קומען צו זינד, און אפילו נישט בפועל ממש, ס'וועט קומען צו טאטשן מיט אריינבאמפן, אדער שפעטער ווען יענער וועט ליגן מיט זיין ווייב, וועט ער טראכטן אז זיין ווייב איז נישט אזוי שיין ווי די וואס זי דרייט זיך דארט אין שטוב, און ס'וועט זיין בני תמורה מיט אלע אנדערע זאכן, מילא טעיק איט פראם מי, איך בין שוין גענוג לאנג יארן אין די פיקטשער איך זאל דיר זאגן די טרוט, טעיק איט פראם מי, וויפיל תורה ער האט געזאגט איז גארנישט ווערט לגבי דעם וואס דו האסט אריינגענומען א מענטש אין שטוב און ס'קען געשען גרויסע אומגליק, נישט ס'קען געשען נאר ליידער ס'געשעט היינט, אפילו א טאטע מיט א טאכטער,

'ס קאמענט נאמבער וואן, נחום ראזענבערג האט נישט קיין שול אין גאנץ ווילימסבורג צו דאווענען, אז ער האט געדארפט דאווענען פארן עמוד פאר זיין טאטן האט ער געמוזט פארן אויף ארץ ישראל, ער האט געדארפט דאווענען פארן עמוד פאר זיין מאמען האט ער געמוזט פארן אויף ארץ ישראל, גמרא זאגט דער מדרש ברענגט אז דו האסט רחמנות אויף רשעים און שפעטער עסטו זיין אן אכזר אויף צדיקים, דאס איז סאקמער קאקמער. זיך געטראפן אין גאנץ ווילימסבורג איין יונגערמאן וואס מ'האט געדארפט ארויסווארפן נאר נחום ראזענבערג. קומט א פרעמדער, הייבט מען אן גראד, מען איז אים מקרב, מעשה'ס געשעפט. עטס זענטס משוגע? דו ווייסט ווער יענער איז? ער קען זיין קודם פאר די איי אר עס אן עידזשענט אויכעט. יו נעווער קנאו האו דו דו דיס טינגס. אין דער אלטער היים האט מען געוואוסט פאר א פרעמדן האט מען מורא געהאט. נאר. אין די צייט וואס מען האט אים געדארפט איבערגעבן די וויכטיגע זאכן האט מען ענק איבערגעגעבן שטותים, נחום ראזענבערג ברענגט אראפ דאס אידישקייט. דאס אלעס. דאס איז א גוטע מעשה, איך האב הנאה דערפון אויך. יעצט וויל איך גיין צו צו נאך א פונקט. וויאזוי האסטו יעדן אריינגעלאזט? קען זיין ער איז א פעדאפייל. נאר דאס איז די זאך, ביי אונז איז אזוי, אויב ער איז קלאר אין די שיטה קדושה, קענסטו טון וואס דו ווילסט. יו דאונט קעיר אז ער איז א פעדאפייל? ווי האסטו געמעגט אריינלאזן א פרעמדן מענטש קען זיין ער איז א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער און ער האט נישט ווי צו דאווענען ער דאווענט ביי דיר אין שול איז איינער געשטאנען ער איז אים נאכגעגאנגען אין בית הכסא ווען ער איז געגאנגען צו וואטשן זאל נישט טאטשן קינדער איז איינער געשטאנען און געקוקט אונטערן טיש צו ער רוקט נישט די הענט אויף א קינד איר זענטס דאך משוגע איך וויל ענק זאגן באמת איר זענטס אזוי משוגע אז אפילו קריעד מאור סטעיט האספיטעל העט ענק נישט העלפן די גרעסטע משוגעים הויז. מען דארף ענק אלע אלע ארום נעמען מיט א געיט און אריין ווארפן וואליום און פראזעק, עסט ענק אן און זיצט דארטן, ווי לאזט מען אריין א פרעמדע מענטש אין א שול ווען ס'איז דא קינדער, רבונו של עולם. נאכדעם די דריטע, עטס ווייסטס דאך נישט צו ער איז א איד צו נישט, קען זיין ער איז מנסך ענקער וויין, קען זיין מען מאכט אויף דעם וויין בענטשט מען, ס'קען זיין ביי קידוש מאכט מען אויף דעם קידוש, ווי לאזט מען אריין א מענטש, רבונו של עולם. איך וויל ענק זאגן איין זאך, ס'איז אן אנבעליוועבל אימבערעסמענט, אבער נאך דעם אלעם האב איך נאך א וויכטיגע הערה וואס איך וויל פרעגן, איך וויל פרעגן א וויכטיגע הערה, איך ווייס ווער ס'האט זיך אזוי אויפגעפירט, רבי אידל ראזענבערג, אז ס'איז געקומען א איד וואס האט געשטינקען פון פערפיום, איך בין אמאל געווען ביים טאהשער רבין ביי די טיר, און מ'האט אריינגעשמעקט פון עפעס א ספרדישן ביז אריין די פערפיום, האט די רבי געזאגט, נחום גיי נישט אוועק, זיץ דא, זאג איך רבי, שוין גיין. ניין איך וויל נישט דער איד זאל אריין קומען, ס'גרוילט מיך דער שמעק. רבי אידל ס'קומען איינער אנגעשמעקט מיט פערפיום, ער? פופציג פונט מצה? יא פופציג פונט מצה. קומט נחום ראזנבערג זאגט איך האב שוין געגעבן פאר דיין טאטן. זאג איך אים וועיט א מינוט מיין טאטע דארף עקסטער מקיים זיין די מצוה און איך עקסטער. וואס האט איינס מיטן צווייטן? דאס איז נאך געווען פאר איך בין געווען אין חרם. איך פארשפאר דיר דאס צו זאגן. מ'האט געזען א היימישן האט מען אריין געשטויסן אין אחור, מ'האט געזען א פרעמדן האט מען געמאכט א גאנצע אישו. קומט אריין א מענטש אין א בית מדרש מאכט עטס אן אישו פון אים? ניין! קומט אריין א מענטש וואס עטס ווייסט נישט פון ווי ער איז מאכט א גאנצע אישו, איז העסטו פרעגן וויאזוי חבד טוט עס, זאל איך דיר ענטפערן, חבד פאר זיי ווערן א שליח לערנט מען זיי אויס יסודות פון אלף בית, מ'לערנט זיי אויס אז עס זענען ס'קומען מיסיאנערן, מ'לערנט זיי אויס ס'קומען אראבער, מען לערנט זיי אויס די אלע זאכן, ס'איז געווען די מעשה די געשיסעכטס אין אינדיע האבן זיי געהאט א חשד אויף יענעם ווייל זיי האבן געזאגט זיי האבן געזעהן עפעס, זיי ווייסן די די כללים האט מען זיי אויסגעלערנט, ווייסט וואס דא גייט פאר, מען לאזט יעדן אריין, זיי לאזן אויך נישט יעדן אריין, ס'איז דא אזא זאך ביי זיי ס'הייסט א אונזעריגער, אונזעריגער מיינט איינער וואס מען ווייסט ווער ער איז, ס'קומען פרעמדע ס'קומען גוים ס'קומען, די גמרא זאגט עשרה יוחסין עלו עזרא מבבל לארץ ישראל, ווען משיח העט קומען העט זיין נישט עשרה יוחסין, ס'העט זיין וויי איז מיר וואסערע יוחסין ס'העט אלס זיין איז למעשה. עס איז א מורא'דיגע פראבלעם, עטץ קענטס נישט די נעים אוו די געים וויאזוי מען שפילט עס, יעצט ער לייגט אראפ אז די שול דארטן ס'איז ביים עק פון ווילימסבורג שול וואס מען לאזט יעדן אריין, כ'האב געוואלט זאגן פאר די היימישע טאטע זאלסט נישט אריין גיין דארט דאווענען, זאלסט נישט לאזן דיינע קינדער דארט דאווענען ביז מען שפארט עס נישט צו פאר יעדן, איך דאווען אויך אין א שול בית יעקב אוהב שלום, כ'מיין ווען ווען איך בין אין ווילימסבורג, אויך איך בין דאך שוין רוב צייט שוין נישט דארט, איז דארטן קומט אריין א מענטש, וואס דארטן שעמט מען זיך נישט צו זאגן, קומען אריין גוים, ס'דא וואס זיי ווילן ווערן אידן, ס'דא וואס זיי קוקן זיך נאר אום, און ס'דא וואס זענען אפענדערס, מען ווארפט זיי גראד ארויס, סאו איך האלט אז דארט זאל קיין שום היימישער מענטש נישט אריינגיין דאווענען, קיין שום מענטש זאל נישט דאווענען אין די שול, ווייל. דאס קען זיין אז ער שפילט זיך ארום מיט מיט זיינע קינדער און מיט זיך אויכעט. מיט דו שפילסט דיך ארום מיט דיר? וועט ער אריינווארפן איין ווארט פון מינות און כפירה, דו האסט נישט וואס צו ענטפערן, יור לאסט. ווי לאזט מען דאס אריין אין א שול? נו, האב איך געוואלט פרעגן די לעצטע שאלה און מיט דעם וועל איך ענדיגן. זאג מיר, דו זאגסט מיר אזוי פריינטליך צו יעדן, מען קומט פון אלע זייטן, זאג, האסטו אמאל אנגעקאלט נחום ראזענבערג? כ'הער דו מוטשעסט דיך ווי א הונט און דו האסט נישט קיין שול וואו צו דאווענען, דו קענסט קומען צו אונז דאווענען? דאס האב איך נישט געהערט קיינמאל, נעווער! כ'ווייס, זיבן אכט יאר צוריק האב איך געוויינט אויפן האטליין, כ'האב געזאגט כ'האב נישט קיין שול, ס'קומט ראש השנה יום כיפור און סוכות, כ'האב נישט געוויסט וויאזוי מיך אן עצה געבן, קאלט מיך אן א איד און זאגט מיר איך הייס אזוי און אזוי, כ'דענק אפילו נישט דעם נאמען יעצט, און טאמער זענט איר סיריעס איר האט נישט וואו צו דאווענען קומט אויף גער אין בארא פארק זאג איך איר זענט משוגע די סאטמארים קומען דארטן זיי אנרייצן די גערער וועט מיך נאך באמקלען זאגט ער רב איד איך בין דעם רעבינס גבאי ווען איך זאג אייך איר קענט דארט קומען קענט איר קומען ס'וועט אייך קיין מענטש נישט אנרירן אז די סאטמארים קומען אינדרויסן שרייען גייען זיי כאפן פון אונז מכות. סאו האבן זיי מיר דעמאלטס געזאגט, זאג איך וואס זאל איך אייך זאגן דעם אמת, איך האב וואו צו דאווענען, איך דאוון, איך דאוון נאר אין א שול וואס איז נישט לפי כבודי, במילא איז, איך ווייס נישט צו ס'איז היינט, ס'איז שוין זיכער נישטא קיין מנין שומר שבת, איך ווייס נישט צו דעמאלטס איז געווען, במילא איז היינט איז אנדערש און דעמאלטס איז אנדערש. געווען דארטן א איד וואו איך דאוון אין שול היינט, די שול גייט דאך שוין זייער זייער לינק, ס'איז גאוינג די ראנג דירעקשאן, למעשה איז געווען א איד וואס ער איז געווען דעמאלטס פרעזידענט, אהרן ש. אן אלטער פארביסענער פוילישער שייגעץ. זיבן יאר! זיבן יאר האב איך געגעבן יעדע מיטינג ווען ס'איז געווען אויפגענומען נייע מעמבערס האב איך געגעבן א צעטל איך וויל ווערן א מעמבער. דער רשע דער פרעזידענט האט נישט געוואלט. היינט, די לעצטע צוויי יאר, קומט ער צו, די שול דרייט זיך לינקס, איך זאל ווערן רב, און איך זאל מאכן אביסל ס'זאל זיין רעכטס, ווייל אויב נישט וועט מען דא אריינברענגען די אלע געי פון די ווילידזש. זאג איך אים רב איד, דו געדענקסט ווען דו האסט מיך ארויסגעווארפן? זאג איך, ווען בין איך גוט פאר דיר און ווען נישט? די האסט מיך ארויסגעווארפן ווי א הינט, זאג איך מיך וועט נישט ארן אז סאטמאר וועט אפקויפן די שול, ס'עט זיכער זיין א בעסערע שול ווי ס'איז יעצט, נאט גאנא באדער מי, היינט איז שוין נישט דא קיין מנין אפילו שומרי שבת, הייבט ער אן ביסט א ליגנער ביסט א רשע, איך האב קיינמאל נישט געזאגט וואס הייסט ביסט א ליגנער א רשע, איך האב דא א מענטש, ער איז א פאליס אפיסער און ער איז זעהר אן ערנסטער מענטש און ער האט יעדעס מאל צוגעשטעלט מיין נאמען און ס'איז געווען א דיון און די האסט געשריגן די ווילסט נישט, זאג איך אים ביסט א פוילישער שייגעץ. ער הייסט דער פרעזידענט און א איד זאגט מיר ער האט געזען אמאל אום שבת איז געווען ווייניג טיי איז ער געגאנגען ער האט גענומען קאלט וואסער און ער האט צוגעגאסען צום שיסל ס'זאל זיך אנפילן די פארשטייסט וואס דא גייט פאר און ער איז ברוגז ס'איז געווען שנאת עם הארץ לתלמיד חכם זיי מיך נישט געוואלט האבן דארט און יעצט פארשטייסטו מיך ס'איז א גאנצע מעשה אז ער וויל אז איך זאל ווערן דער גאנצער רב מיט אלעם זאג איך אים אויב מיר איז באשערט צו זיין א רב זאל מיר דער אייבערשטער באשערן א בעסערע שול אויכעט. ווייסט די מעשה מיט ר' שייעלע קרעסטירער? שייעלע קרעסטירער פלעגט עס פארציילן יעדן מוצאי שבת. ס'איז געווען א איד וואס ער איז געווען א גרויסער איש מוצלח. און סוף האט זיך אים דאס מזל געדרייט אז ער איז געווארן א יורד. ער האט געוואלט פארקויפן די גאלד שטיקלעך האט מען אים געזאגט דאס איז קופער. עס איז נישט געווען אזוי ווי היינט, מען קען אלעס טעסטן. קיצור, עד כדי כך אז ער איז געווארן א מלמד אין א שטאט. צען קילאמעטער אוועק פאר בושה ער האט גוט געלערנט מיט די קינדער פארשטייט זיך ער האט זיי נישט געפאטשקעט כ'האף אז נישט און דער באלעבאס איז זייער צופרידן געווען די קינדער האבן געהאט א תכלית האט ער געזאגט כ'האב דא צען ביימער וואס זיי וואקסן אין פעלד די געב איך דיר אויסער דעם וואס איך באצאל דיר וועידזשעס, געב איך דיר די צען ביימער עס איז דיינע עפל וואס ס'וועט וואקסן קענסטו פארקויפן נאך דריי וואכן האבן אלע צען ביימער אפגעפגר'ט. שוין האט נישט קיין מזל, גייט אלעס אזוי. שוין דער איד איז ווייטער געווארן א מלמד ווייטער גע אנגעהאלטן צען יאר שפעטער האבן אנגעהויבן די צען ביימער צו בליען גייט דער איד צו צו דעם מלמד און ער זאגט אים איך זע די ביימער האבן אנגעהויבן צו בליען איז געב איך דיר אז דו זאלסט קענען גיין פון די יאר אראפ נעמען די עפל וואס ס'וועט וואקסן איז דער איד פאקט זיך צאם די פעקלעך און ער פארט אהיים פרעגט מען אים וואס איז געשען זעהט אויס איך האב נאר געווארט אז מיין מזל זאל אויפלעבן. איינמאל אז מיין מזל האט אויפגעלעבט דארף איך נישט דיינע צען ביימער מיט דיין מלמדות, איך האב נכסים אינדערהיים, איך בין א ביזנעסמאן, איך האב נאר נישט געהאט די מזל. איז למעשה איז ער אהיימגעפארן און עס איז געווארן פון די קופער וואס מען האט עס גערופן איז געווארן גאלד און דער איד האט זיך צוריקגעשטעלט און עס איז געווען א מחיה. דאס פלעגט ר' שייעלע פארציילן יעדן מוצאי שבת וויפיל מזל מען האט. געזאגט. ס'איז נישט די חכמה, ס'איז נישט דאס געלט, ס'איז גארנישט. די זעלבע דא אויך. איך האב אים געזאגט אזוי, ווען מיר איז באשערט צו זיין א רב, דארף איך נישט האבן דיין שול דא, וואס איז קוים דא א מנין, צו אפשר אפילו נישט קיין מנין, נישט קיין שבת. איך האב קרעדענטשעלס ברוך השם גענוג. למעשה, היינט מאך איך דאך צוריק מקווה'ס, כ'מיין כ'האב אלע יארן געמאכט, נישט געמאכט אפאר סאקמערע קאקמערע היימישע מקווה'ס, ביי מענדעלען צו וכדומה, אבער. איך בין דאך צוריק, איך בין אייביג געווען דרינען, איך בין ברוך השם איך פאר זייער גוט, איך בין יעצט אין פאנאמא, איך האב געמאכט אין ארץ ישראל, איך האב פארראכטן צענליגע מקוואות, איך האב זיי געוויזן אז זיי האבן נישט געלייגט קיין גוטע טיילס אויף די פלאר, איך האב זיי געוויזן אזויפיל פעלערס אין אסאך מקוואות, אין די צינורות, ממש מ'רייסט זיך ביים קאפ, די רבנות הייבט זיך דעם הוט פאר מיר, נאר וואס? איך דארף דאווענען דא ווייל כ'האב געוואטשט די קינדער, אבער ס'איז גוט, איך האב נישט קיין חרטה. איז וויל איך נאר וויסן איין זאך, אז מ'איז אזוי מקרב ווי יעדן זאל קענען אריינקומען דא, מ'זאל קענען זאגן א גוט ווארט און דאווענען. האט עטץ מיך אמאל גערופן אז איך זאל קומען דאווענען צו ענק? ווער דארף מיך רופן? ס'איז נישט ביי מיר א חסרון, ס'איז ביי מיר א גרויסע מעלה. נאר וואס זענט עטץ לצים? נעמט אריין יעדן, און אפשר וועגן דעם שטראפט ענק דער אייבערשטער ווייל איך האב ענק איבערגעלאזט א קללה אז. עטס זאלטס נישט מצליח זיין אין גארנישט וואס עטס טוטס, ביז ווילאנג די קינדער וועלן נישט זיין סעיף, סאו יעצט דא בסמעדריש וואס זיי האבן אנגעהויבן אריינצונעמען יעדן, אונז זעמיר אזוי נאאיוו און סטופיד אז אונז וועמיר נישט וויסן וואס צו ענטפערן ווען אן אפיקורס וועט אונז זאגן די מינדעסטע זאך, גיי וואטשן וואס דו טוסט. שוין, האטס מיר אלע א פרייליכן א ליכטיגן שבת.